א גוטן הושענא רבה תשע"ח. קודם פאר איך הייב נאך אן די פאר ווערטער פון הושענא רבה שמיני עצרת און שמחת תורה, וויל איך צוויי זאכן מאכן קלאר, שמחת תורה איז נישט קיין דרינקינג דעי, שמיני עצרת אויך נישט, גאר א נייע גזירה אין אלע שילן, מען טרינקט, אונז האמיר מודיע געווען פאר די פאליס פונקטליך וואס עס גייט פאר, יעדער שמש וואס וועט לייגן צום טיש וויין אדער ברוינפן איז עלול ער זאל קריגן א פעדערל אינספעקשאן, וויבאלד ס'איז דא קינדער אינוואלווד, מעגן זיי אריינקומען, און זיי וועלן אריינקומען און זיי וועלן כאפן די אלע גניבות וואס מען צאלט נישט קיין טעקס אויף די אלע ברוינפנס ווייל ליגעלי, מען פרעגט זיך נאך עטץ זעהן, מען מעג נאר געבן פרעזענטס פאר די קאנגרעגעישאן, נישט פארקויפן באקסעס, ליסען, ענקערע גוטע טעג, די ראולינג דעיס איז אווער פאר ענק אלל, און ווער נאט גאנא לעט דיס העפן, זעהן ווי א קאמיוניטי גייט אונטער ווייל עטץ דארפטס זיך שפארן אפאר טאלער, און אלע קינדער טרינקען וויסקי און ברוינפן, מ'זאל מאכן א. ספעשל טיש פאר קינדער, גרעיפ דזשוס אנלי, און דער אמת איז בעל הבתים דארפן אויך נישט טרינקען, דעי אלסא געט היי ענד וויילד ענד קעריד עוועי, כ'האב ענק פארציילט, איז געווען אפאר יאר צוריק, בערך צען יאר צוריק פורים, אינגערמאן האט חתונה געהאט, זיך אנגעשיכורט פורים, ס'איז דאך אלעס מקיים זיין וואס שטייט אין שלחן ערוך, איי עס איז דא אנדערע וועגן וויאזוי מ'איז מקיים עד דלא ידע, ווען האט ער זיך אנגעשיכורט, האט ער אנגעהויבן צו רעדן, איר הערט, א יאר דערויף האבן זיי זיך געגעט. ער האט אנגעהויבן צו פארציילן אז ער האט ליב געהאט יענע מיידל חנה, חנה איז געווען א שענערע, און שרה איז געווען נאך שענער, און ער האט געכאפט א רויטע, א מיאוס'ע, ער האט זיך גע'עקלט אפילו ווען זי איז געזעסן ביי די באשאו, האט זי זיך נישט געהעריג ווי מען זאגט אפגעוואשן פארדעם, און די רויטע האבן עפעס אזא ספעשל שטינק, טפו ס'האט אים אזוי גע'עקלט, נאר וואס די מאמע האט אים געזאגט ער זאל דאס נעמען, האט ער דאס גענומען, און א יאר דערויף קוים איז געווארן א שלום בית פראבלעם, און א יאר דערויף האט מען זיך געגעט, איי מין וואט דו יו טינק דיס איז? האסט סודות? האלט עס אין בויך, טראג עס מיט אין קבר, ס'איז נישט קיין יומא דשכרות, דעטס איט, מענטשן ווערן היי און וויילד און זיי הייבן אן נאכדעם צו שלאגן אויך, און נאכדעם הער אויס, זיי זענען נעבעך גארנישט שולדיג, דעי געט קעריד עוועי, וויל איך ווארענען דעם עולם, קענסט טרינקען וויפיל דו ווילסט, גרעיפ דזשוס, עפל דזשוס, אראנדזש דזשוס. און נאך די קאמבינעישאנס וואס איז אלץ דא אין גראסערי סטאר און טראפיקענא צי פון גאלדען פלאו און וואטעווער איט איז. די צווייטע זאך וויל איך ענק זאגן, ס'איז מורא'דיג וויכטיג, ס'קומט מזכיר נשמות מ'זאל קומען צניעות'דיג אין שול, יעדע שול האט זיך אירע רעגולעישאנס וויאזוי מ'מוז קומען אין די שול, אבער וואס איך מיין ארויסצוברענגען איז, ווייל שום רב שרייבט נישט וועגן דעם און קיינער איז נישט מעורר, איך דענק איך בין אויפגעוואקסן אין א שול וואס ווען די דאזיגע פרוי פלעגט אריינקומען האט יעדער געזאגט אה יעצט איז געקומען די פרוי, נו וויאזוי האבן זיי געוואוסט? זי איז דאך געגאנגען אין ווייבער שול, נאר זי האט אזוי אנגעשמעקט די גאנצע שול אז מ'האט געוואוסט אז זי איז אריינגעקומען. דאס איז ריכטיג? יא, אינגעלייט, מידל עידזש, זיי האבן גערעדט דערפון. אלל דיס איז נאט רייט. און מ'דארף אנזאגן די פרויען, ליסן, דו גייסט קומען זאגן א תפילה פאר דיין טאטן און פאר דיין מאמען, און דו גייסט צוגעבן געזאלין און ווייזן, קוק, זעסט מאמי, קוק טאטי, קוק, האסט מיך גוט אויפגעצויגן, קוק, איך בין א וואוילע אידישע טאכטער.

און ער פארלירט זיך אינגאנצן ווי ער האלט אינמיטן דאווענען, און נישט אויף דעם איז געמאכט די שול. אז דו ביסט אנגעשמעקט האסטו איין ברירה, גיי נישט אין שול און זאג יזכור אינדערהיים. עס איז מורא'דיג וויכטיג, מעורר יעדעס יאר, אפאר מאל א יאר, אז עס קומט דאך פיר מאל א יאר איז דא מזכיר נשמות, איז דא שלש רגלים, און נאכדעם קומט צו יום כיפור. איך טריי עס מעורר צו זיין יעדעס מאל פאר ס'קומט יזכור, זיי נישט קיין חוטא נשכר, ס'וועט דיר גארנישט העלפן. דאס זענען די צוויי וויכטיגע זאכן וואס פאר איך הייב נאך אן דעם שיעור איז דאס וויכטיג. פאר א נייע משוגעת קומט א טאג ווי א שמחת תורה ווערט מען א משוגע, מען טרינקט און ס'טוט זיך, קומט אהיים ווילד, מען שלאגט אן די ווייב, מען שלאגט אן די קינדער, איטס אלל ראנג, דעטס נאט וואט איטס מעיד פאר. עניוועי, יעצט אז מ'האט גערעדט פון די צוויי וויכטיגע זאכן גיי איך אנהייבן דעם שיעור. נאכאמאל, די ערשטע איז זאלסט טרינקען וויפיל דו ווילסט, נאר גרעיפ דזשוס, אראנדזש דזשוס, נישט קיין אלקאהאליק בעוורעדזשעס. און אפילו נישט קיין ביר, סאם פיפל געט היי אווער ביר. די צווייטע זאך איז, א יזכור זאל מען גיין צניעות'דיג אין שול, און מען זאל אויך נישט האבן די אלע פערפיומס. און איך וויל נאכאמאל איבערחזר'ן אז טאמער האסטו נישט ווער ס'זאל בעיביסיטן זאלסטו אוודאי בלייבן אינדערהיים, ווייל ס'איז יעצט ווידער געווען צוויי פרשות, איינס איז מיט אן אשת איש, נאכדעם איז דא נאך א פרשה וואס א זיבעצן יעריגער בחור האט גערעיפט א משפחה, קרוב משפחה, פון צען יאר, און ס'לויפן ארום די רבנים ווי פארסאמטע מייז זוכן. וועלכער רב נעמט נאך אן די קעיסעס מ'זאל עס זעהן ארויסצונעמען פון די עי'ס אפיס? קיינער נעמט נישט אן, ס'איז געווען דער דאגי דער קאסובער, ער האט עס נאך געטון, אבער ער ווייסט ער גייט האבן פאר דעם נאך צרות, היז קעיס איז נאט קלין קאט יעט. שייגעץ וואס ער איז געדארפט זיינע קינדער האט ער געדארפט לאזן טון די שייגעץ שטיק נישט יענעמס, עניוועי איז קיינער נעמט עס היינט נישט אן, סא דארף מען זייער וואטשן וועגן יחוד בפרט נאך אזא זמן שכרות און ס'וועט ארויסקומען. פראבלעמען, מען גייט צו משפחה, מען קומען דא טויזענטער געסט קומען פון די גאנצע וועלט, און זיי קומען קוקן ווי די צוויי מאנקי אין די מידעלס טאנצן אהרן מיט זלמן לייב'ן און נאך אפאר מאנקי אין די מידעלס אזא שאפרענער שייגעץ, און ס'איז זייער נישט גוט ווייל מ'וועט גיין צו משפחות וכדומה און ס'וועט אנמאכן א חורבן. נעמטס קיינעם נישט אריין פון שטוב, אזוי האב איך אנגעהויבן, ס'איז נעוץ תחילתן בסופן, איך האב אנגעהויבן אז מען זאל קיינעם נישט אריין לאזן, אפילו נישט אויף יום טוב, און איינער האט געשריבן אז ער זוכט א פלאץ פאר אים מיט זיינע פיר קינדער, האב איך געזאגט זאל זיי גיין אין א האטעל, ברוך השם קיינער האט אים נישט אריין געלאזט, האט מען אים געזאגט, סאו מען זאל יעצט אויך נישט אריין לאזן קיינעם, איטס נאט מעיד פאר דעט. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז צו דאווענען אין די גרויסע געפאקטע שילן, איר זאלט וויסן, ס'איז דא חזירים וואס זיי קענען אנכאפן אייער זון'ס פופיק דורך די בעקיטשע, ס'איז דאך געשטופט, קיינער זעהט נישט. קודם שפילט ער זיך אביסל מיטן, ווען ער ווערט א קישוי אבר ער ווערט אראוזד, דער בחור'ל ווייסט שוין נישט וואס צו טוהן, און ס'איז א צרה. איז געווען אין תולדות אברהם יצחק אפאר יאר צוריק האט מיר א בחור געזאגט אז אויף די פארענטשע ווי מ'האט זיך אזוי שיין געשאקלט, איה לי יחיה גבר, האט אויפגעלעבט זיין אבר, ווייל יענער האט אים געטאטשט און געטאטשט און געמוטשעט און געמוטשעט, זאגט ער אין סוף איז ער צוגעקומען צו השחתה, בין איך געגאנגען צו מנחם מונדריק דעם שייגעץ און כ'האב עס אים פארציילט. גערעדט, האט ער עס דורך גערעדט מיטן רעבין און ער האט געזאגט ביי ר' סרול'טשע וויזשניצער איז אויך געווען פארענטשעס און אונז זאל מען נישט מבטל זיין אלטע מנהגים, ווייסטו פארוואס דיין רבי זעהט אויס ווי א חוצה פייגער? וועגן דעם ווייל ער איז נישט מבטל אלטע מנהגים. עניוועי, איך וויל בעטן דעם עולם, דאוון נישט אין קיין גרויסע שיל, מען שטופט זיך דארט, ס'איז געמאכט אנצורירן בחורים און יונגלעך און ס'איז א גרויסער חורבן, און נאכדעם זאלט איר וויסן נאך א זאך, ס'איז דא מענטשן וואס ווען מען איז עולה כל הנערים, זענען זיי די זיידעס פון אלע קינדער, שטופט זיך דארטן און מען כאפט אן דאס קינד, מען כאפט אים אן ווי מען טאר נישט, אז דו האסט זעקס קינדער עס דארף מען אלע עולה זיין כל הנערים, נעם זיי אליינס, טאמער דו קענסט נישט גיי אין א שול וואו עס איז נישט דא קיין סאך מענטשן, ווייל אין די גרויסע שולן וועט קומען א חזיר און ער וועט דיר צוהעלפן מיטן כל הנערים, אונז האמיר יעדעס יאר נאך ימים טובים האמיר צרות און דאס איז פון א חלק פון די צרות, סאו וואטש וואט יו דואינג און זיי קלוג. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז יעצט גייט פאר די לוויה פונעם שארמאשער רב, פון דעם אפגעפליקטן שייגעץ, ימח שמו וזכרו, ער האט געוואלט שטערן אז מען זאל נישט קענען האבן קיין קלין קאמיוניטי און מען זאל קענען טאטשן ווייטער אלע קינדער, איז יעצט גייט די לוויה, מען גייט אים באגראבן, און איך פארשטיי באמת נישט מיט וואסער א רעכט מען האט אים צו באגראבן, איך האב אים צוריק געלייגט אין חרם, די גמרא ברענגט אז איינער האט געגאנגען אין יענעמס א פעלד און ער האט געגעסן די פירות האט יעצט דער שומר פונעם פעלד וואס דאס איז געווען ריש לקיש, געשריגן אויף דעם וואס ער האט געגעסן בגניבה אז דו ביסט אין חרם, יענער האט צוריק געשריגן נאך כ'האב גע'גנב'עט אביסל פרוכט לייגט מען אין חרם? זאגט ער איך איך אדרבה כ'נעם עס אן, איז ריש לקיש איז ער געגאנגען אין בית מדרש פרעגן וואס הצדק עם מי, האבן אים די תלמידי חכמים געזאגט אז דו ביסט אין חרם, ווייל יענער האט געזאגט אדרבה האט ער עס צוריק געלייגט אויף דיר. פרעגט מען וואס טוט מען, כ'ווייס דאך נישט ווער יענער איז ער זאל מוחל זיין דעם חרם. געזאגט מען זאל גיין צום ריש גלותא, וואס אלעס גייט דאך על דעת ריש גלותא, איז במילא וועט מען קענען מוחל זיין דעם חרם. יעצט דער שייגעץ טמא, זיינע ביינער זאלן צוריבן ווערן, ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר א חרם, וואטעווער ער האט אונטערגעשריבן, כ'ווייס נישט, זיי זאגן שוין אנדערע רבנים ס'איז נישט קיין חרם, ס'איז נאר איך זאל נישט האבן וואו צו דאווענען, וואטעווער איט איז האב איך אויף זיי צוריקגעלייגט, כ'האב געזאגט אדרבה, כ'האב יעדן געשיקט א בריוו, איז למעשה וויאזוי מעג מען אים באגראבן יעצט? טאר אים נישט באגראבן ביז מ'איז נישט מתיר דעם נדר מיטן חרם מיט מיט די אלע זאכן וואס זיי האבן געלייגט אויף מיר, מיטן יום כיפורים מיט זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה, די גאנצע די האול ניין יארדס. אויב מ'לייגט אים דארט אריין, לייגט מען אריין א מענטש וואס ער איז אין חרם וואס מ'טאר נישט טון על פי הלכה. און איך קען נאר מוחה זיין, איך זאג קלאר איך בין מוחה, ער האט זיך פארטשעפעט מיט כלל ישראל'ס קינדער, און איך בין געווען דער מידל מען זיך אנצונעמען. סאו ברוך השם אז ער האט אפגעפייגערט און כן יאבדו כל אויביך השם אלע לך לך רבנים זאלן אזוי אפפייגערן יונגערהייט מיט מיתות און ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר פון זיי ווייל די קינדער מוזן האבן זייערע רעכטן און זייערע פרידעם מ'זאל זיי נישט טאטשן יעצט גיי איך אנהייבן דעם שיעור. ס'קומט יעצט א הייליגער יום טוב הושענא רבה וואס די גמר חתימה פון די גאנצע תפילות פונעם גאנצן ראש השנה יום כיפור ווענדט זיך יעצט אין די צייט. אלעס וואס איז פארשריבן געווארן ראש השנה איז אזוי, אויב ס'איז פארשריבן געווארן אויף צום גוטן איז דאך זיכער גוט, און טאמער חלילה ס'איז נישט פארשריבן געווארן אזוי ווי מ'וויל, קען מען עס נאך יעצט פאררעכטן ס'זאל זיין פארשריבן צום גוטן אזוי ווי מ'וויל. עס איז דא אזויפיל צרות אויף די וועלט, ס'איז דא אזויפיל משפחה פראבלעמען, ס'איז דא אזויפיל נעבעך קראנקע, ס'איז דא מאלעסטעטע קינדער, ס'איז ממש איז א שרעק. ס'איז דא אזויפיל פרויען וואס האבן געהאט יעצט לעצטענס מיסקערידזשעס, איי פארוואס? מען האט דאך נאר א מיסקערידזש ווען מען פאסט, נאר זענען אהיים געקומען פון די קאנטרי און זיי האבן פארגעסן אז זיי טארן נישט שלעפן קיין פעקלעך, און ס'איז דא אזויפיל זאכן צו בעטן דעם אייבערשטן, געזונט, פרנסה. און יעצט הושענא רבה איז די גמר חתימה. רבותי וויי, מען איז א בהמה און מען וועקט זיך נישט אויף. און מען געט נישט א כאפ אן דעם סליחות'ל מיט דעם מחזור'ל, און זאגן: הייליגער באשעפער, שרייב מיר אויך אן א גוט געבענטשט יאר, ווען מען פאלט שוין אריין אין א שפיטאל, צו א קינד חלילה פאלט אריין אין א שפיטאל, צו ס'איז געשען די ארגסטע זאכן וואס ס'איז געשען, ס'געווען עקסידענט, ס'געווען אנדערע זאכן, ווען מען האלט שוין דארטן, קענסטו שרייען צום אייבערשטן און דער אייבערשטער איז אויך א רחום וחנון, אבער דעמאלטס דארף מען שוין האבן געוואלדיגע זכותים מען זאל פטור ווערן פון די אלע זאכן וואס איז פארשריבן געווארן. סא ס'קומט יעצט אזא טאג וואס דער אייבערשטער גיבט אונז, ס'ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש פארוואס איז דא צוויי טעג ראש השנה, ווייל דער אייבערשטער האט נישט געוואלט מ'זאל זיין ביזי א גאנצן טאג און מ'זאל זיך נישט קענען טרעפן אביסל דעם קאפ קלאר צו בעטן, איז אז ס'איז איין טאג איז מען צודרייט, זאל איך בעטן רוחניות, גשמיות? מען ווערט אינגאנצן צודרייט. האט דער אייבערשטער געזאגט איך מאך מיט דיר א געשעפט, קודם מוזטו בעטן אויף רוחניות, די ערשטע טאג ראש השנה איז יומא דדינא, דאס איז רוחניות, מען בעט איבער דעם אייבערשטן ער זאל מוחל זיין אויף אלע עבירות און ער זאל נישט שטראפן, די צווייטע טאג איז נאר גשמיות, צווייטע טאג איז שוין דינא רפיא, עס איז ווייעכע דינים, דארטן קען מען שוין בעטן דעם אייבערשטן, געלט, פרנסה, קינדער, וואוילע קינדער, אלעס וואס מען ברויך. ס'איז דא א מעשה אז דער הייליגער קדושת לוי איז געווען א מחותן מיטן בעל התניא, געווען צוויי מאל א מחותן, בקיצור ס'איז געקומען ביי די סעודה און דער תניא האט אנגעווינטשן, ער האט געזאגט תורה און האט אנגעווינטשן דער אייבערשטער זאל העלפן אז יעדער זאל האבן בגשמיות וברוחניות אלעס וואס ער ברויך, דער קדושת לוי געבט א פרעג דעם בעל התניא איך פארשטיי אינגאנצן נישט, איר זאגט קודם בגשמיות און ברוחניות? קודם דארף זיין רוחניות און נאכדעם גשמיות. האט דער הייליגער תניא אים גענפערט אז ס'איז נישט דא קיין גשמיות איז נישט דא קיין רוחניות. א מענטש קען נישט זיין צעשאסן און ס'זאל נישט זיין קיין ברויט צו עסן, זאל האבן קראנקע קינדער חלילה צו א קראנקע פרוי צו אנדערע צרות, און ער זאל קענען באמת מצמצם זיין דעם קאפ געגאנגען דער אייבערשטער האט אונז געזאגט אזוי, איך געב ענק צוויי טאג, ס'איז ידוע אז צוויי טאג פון ראש השנה איז נישט אלס ספיקא דיומא, דאס איז קלאר, ס'ווערט געברענגט אין די גמרא אזוי, ס'ווערט געברענגט אין אנדערע אין די קבלה ספרים און אין זוהר הקדוש, די גמרא רופט עס אן א יומא אריכתא, ס'איז א לאנגער טאג. איט דזשאסט סאו העפענס אז ס'ווערט טאג און נאכט צוויי מאל, באט איטס וואן פול דעי. זאגט דער אר"י הקדוש דער אייבערשטער האט עס אפגעטיילט, ווייל א העלפט פון דעם די ערשטע העלפט זאל מען בעטן פאר רוחניות נישט פאר גשמיות, מ'קען נישט בעטן פאר גשמיות ווייל ס'איז דינא קשיא, דאס מיינט אז דעמאלטס איז דער אייבערשטער קוקט דורך יעדן מענטש כל באי עולם עוברים לפניך כבני מרון, און הכל בסקירה אחת ווי די גמרא זאגט דער אייבערשטער קוקט דורך די גאנצע וועלט אין איין געדאנק. און ער קוקט צו יעדן וויאזוי ער זעהט אויס, און נאכדעם ס'קומט דעם צווייטן טאג ראש השנה קוקט ער נאכאמאל דורך יעדן מיט איין געדאנק, איין גלענץ אויף יעדן, און דעמאלטס קען מען בעטן ביים אייבערשטן בגשמיות, דעמאלטס געבט דער אייבערשטער דעם באדזשעט, איז ס'איז אין אונזער הענט רבותי, ס'איז נישט אין קיינעמס הענט נאר אין אונזער הענט, שפרי מעשיכם, מאכטס ענק שענער זיי ענקערע מעשים, און איך בעט אייביג, קומסט אריין, דו ווילסט אויף דיר אונטערנעמען עפעס, זאגן די בעלי מוסר מען זאל נישט אנהייבן מיט גרויסע זאכן ביקאויז דו עסט דורכפאלן, ס'געווען אמאל איינער האט זיך עפעס אונטערגענומען ער געקומען זאגן זיין רבי ער האט זיך אונטערגענומען אז דאס יאר וועט ער עפעס טוהן, האט אים די רבי געפרעגט קודם נעם אראפ העלפט דערפון און נאכדעם ווען דו עסט אראפ נעמען העלפט עסטו זעהן צו דו עסט קענען דערמיט לעבן אט די גאנצע צוועלף חדשים, איז ער צוריק געקומען ער האט געזאגט ניין איך קען נישט. אפילו פון העלפט נישט, ס'הייסט מען קומט א הויכע מאמענט מען נעמט זיך אונטער גרויסע זאכן באט עט די ענד אוו די דעי קומט עס אויס צו גארנישט, איז במילא וויל איך ענק זאגן נעמטס ענק אונטער קלייניקייטן, איך וויל רעדן זייער אפן און פשוט, די בחורים וואס זיי לייגן נישט קיין תפילין זאלן אנטוהן פֿיר מינוט תפילין, נישט מער, איך ברויך נישט מער, פֿיר מינוט, אבער אין די פֿיר מינוט זאלסטו שוין זאגן קריאת שמע אויכעט, דעטס איט. ברויך נישט מער, די אינגעלייט וואס זיי לייגן נישט קיין תפילין זאלן לייגן רש"י'ס תפילין, איך דארף נישט קיין רבינו תם'ס, נישט יעצט על כל פנים, ענטיל א לעיטער דעיט, זאגטס קריאת שמע אינדערהיים, גייטס אריין אין א פרייוועט צימער קיינער זאל נישט זעהן, ווייל ס'וועט זיין זייער נישט אנגענעם אז דאס וועט זיין די חינוך פאר דיינע קינדער, די יונגלעך מיט די מיידלעך, ס'וועט זיין זייער נישט אנגענעם, ס'דא איינער האט געשריבן, א יונגווייבל האט חתונה געהאט, און נאך צוויי וואכן קאלט זי אפ איר טאטן זי וויל אהיים, זי וויל נישט דא בלייבן מיט אים. פרעגט זי וואס איז, זאגט זי וואס הייסט, מיין מאן איז א גרויסע שייגעץ ער לייגט נישט קיין תפילין. זאגט זי פון וואנעט ווייסטו ער לייגט נישט קיין תפילין, ער גייט ער נישט אוועק יעדן אינדערפרי צום דאווענען, זאגט זי יא, אבער כ'געדענק אז דו טאטי האסט פאר די מאמע האט געצינדן יעדן ערב שבת די לעכט פלעגסטו געבן א דריי אן די תפילין און האסט געזאגט קריאת שמע, מיין מאן טוט דאס נישט. קיצור האט ער איר אנגעהויבן מסביר צו זיין איך בין געווען א שייגעץ אלע יארן. קינדערלעך טייערע, ס'איז נישט קיין חינוך פאר די קינדער, אבער טוטס עס כאטש, און אז עטס טוטס אנהייבן מיט קליין, וועט עס גיין ווייטער. די פרומערע בני תורה זאלן אבאכט געבן, זאלן ליינען קרישמע בזמנו און די תפילה בזמנו, ס'איז א מורא'דיגע זאך, קרישמע און תפילה, דער אייבערשטער וויל אונז שוין שיקן משיח. שטייט בעתה אחישנה. טאמער איז עס בעתה אה אדער ס'וועט זיין אחישנה. פארוואס ווארט דער אייבישטער ס'זאל זיין בעתה? פארוואס? ווייל אונז שפילן מיר זיך אויך ארום מיטן אייבישטן. מיין קרישמע, אה, ס'איז נאך צייט, ס'איז דא נאך א שיטה, דא שיטת מגן אברהם, שיטת התניא, אה, כ'האב צייט. זאגט דער אייבישטער, דו האסט צייט, איך האב אויך צייט. אונז זעמער אלע פול מיט צייט, ס'איז דא אין ירושלים איז דא א מנהג אז מ'צינדט פערציג מינוט פריער לעכט, ס'איז דא נאך א מנהג אז נאך פלג המנחה האלט מען שוין שבת, מיין מאמע עליה השלום פלעגט האלטן נאך צוועלף און נאך חצות איז געווען ביי איר שבת. איז איך מ'קען זאגן מ'טאר עס נישט זאגן מ'קען זאגן אז די אלע צדיקים וואס זיי גייען ממש ביז שפעט נאך שיטות און נאך שפעטער, ס'איז אלץ על פי הלכה, ס'איז דא א רבינו תם מען קען זיך פארלאזן, זאגט אבער דער אייבערשטער דו גייסט על פי הלכה גיי איך אויך על פי הלכה, איך טו דאך וואס עטץ טוטס, ס'איז געווען רבי לעבער פון ביטשקע וואס איז געווען מיין זיידע געקומען צו פארן צום צמח, ס'איז געווען צו פארן מיט א פערד אפאר שעה א שעה צוויי, ער איז אנגעקומען פלעגט מען זאגן רבי לעבער איז געקומען מען האלט שוין ביי מיין ידידות, דער צמח האט געפירט זייער פרי, אה פרייטאג אינדערפרי האט ער שוין געהאלטן שבת נאך פאר פלג המנחה. שפעטער האט ער אנגעזאגט אבער פאר די קינדער אז ס'איז זייער א הויעכע בחינה, זיי זאלן עס נישט טון. יעצט אונז זעמיר נישט אין די הויעכע בחינות, אונז ווייס מיר איין זאך, געב עפעס פארן אייבערשטן, ביסט שלעפעריג, ביסט געווען אויף א חתונה, דארפסט אויפשטיין, שטיי אויף, גיס דיר אפ די נעגל וואסער, וואש דיר אפ דעם פנים, טו דיר אן א ראוב, זאג אפ נישט מער ווי מודה אני מיט קרישמע, גיי לייג דיך צוריק שלאפן ביז צענע. אדער על כל פנים ביז צום זמן תפילה ביז די לעצטע שיטה פון זמן תפילה. קלייניקייטן פארן אייבערשטן וואס מען טוט, דאס מיינט גאר גרויסע זאכן. מ'וויל נישט, איך וויל נישט אז דו זאלסט דיך זעצן יעצט לערנען שעות אריכות, איך וויל אויב דו זעצט דיך לערנען, זעץ דיך לערנען, נישט קיין סאך, הייב אן מיט פינף מינוט א טאג און הייב אן מיט גרינגע זאכן, חק לישראל, משניות, און דאס וועט זיין א מורא'דיגע זאך. און די אידישע טעכטער? זאלן זיין בצניעות, יעצט ווי לאנג די קלייד איז און ווי קורץ ס'זאל זיין דאס דארפט עטס פרעגן ענקער מורה הוראה, איך וויל אז זאלסט מאכן הפסק טהרה'ס און ציילן חמשה ימי טומאה און שבעה נקיים מאכן הפסק טהרה'ס און בדיקות און גיין אין א כשר'ע מקווה ווייל דאס איז זייער זייער מוזנח, יעצט נאכן זומער, כ'האב יעצט אויך באקומען א טעלעפאן קאל, א פרוי זאגט מיר, הרב ראזענבערג, מיין מאן האט נישט קיין קאר, ער נוצט די שטאטישע באס, די אידישע באס, און ער קומט ארויס פרייטאג מיטאג און ער פארט שוין אהיים זונטאג אינדערפרי, קיין קאר האמער אונז נישט, א פרוש קען מען נישט לעבן, האב איך גענומען א שאוער מוצאי שבת און מ'האבן מיר געוואוינט א גאנצן זומער, פרעגט זי מיך יעצט וויאזוי זי קומט צוריק אריין אינעם שוואונג, וואס זי דארף טון יעצט אנצוהייבן נאכאמאל צו האלטן טהרה. און ס'איז דא הונדערטער פרויען און זיי ווייסן אז איינע פרעגט לייג איך עס ארויף אויפן האטליין און איך זאג זי דו מוזט גיין צו א רופא און מוז דיר שטעלן א וסת צעטל דו מוזט אסאך זאכן טוהן און ס'איז זייער ביטער דער מצב טוטס א קלייניקייט פארן אייבערשטנ'ס וועגן און איך זאג דעם אמת איך בין דאך א בארדיטשובער אייניקל אויכעט און ס'דארף מען לערנען זכותים אויף כלל ישראל ס'שטייט ומפני חטאינו גלינו מארצנו זאגט דער הייליגער ריזשינער נאך פאר אונז האמיר געזינדיגט רבונו של עולם האסטו אונז שוין פארטריבן, דו מיינסט אז דו האסט אונז פארטריבן דעמאלטס ווען מ'האט אונז ארויסגעווארפן פונעם ערשטן חורבן בית המקדש און ביים צווייטן חורבן בית המקדש? דאס איז דאך שוין געווען דיין פלאן פון אלפיים שנה קודם שנברא עולם האסטו דאך שוין געהאט דעם פלאן הייליגער באשעפער, דו האסט געוואוסט אז דו גייסט דאס טון. אונז זעמער כלל ישראל ווייל אונז זעמער די מענטשן וואס דו שיקסט ארום פון לאנד צו לאנד אז אונז זאלמיר טראגן דיין צער מיטן צער פון די שכינה הקדושה, אויף דעם אונז זעמער דאך אונז אידן. אברהם אבינו האט נישט געזינדיגט, ער האט מיטגעמאכט די אלע צרות ווייל ער איז געווען דער רעפרעזענטעטיוו פון דעם הייליגן באשעפער אויף די וועלט און ער האט מגלה געווען און. געלערנט אז ס'דא א באשעפער אויף די וועלט און אזוי ווייטער מיט יצחק אבינו און יעקב אבינו סאו ומפני חטאינו גלינו מארצנו דעטס די מעסטער פלאן וואס דא גייט יעצט פאר מיטן בויען בית המקדש מיטן חרבן בית המקדש איז נאך איידער אונז האמיר געזינדיגט איז דאס שוין געווען אין דיין פלאן וואס איז דאס געווען אין דיין פלאן אז אונז זאלמיר ארום גיין איבעראל זאגן אז ס'דא א באשעפער מגלה זיין אלוקות אז דו זאלסט האבן פאר וועם צו געבן די הייליגע תורה האסט אויפגעבויעט א כלל ישראל מיט גרויסע יסורים פון מצרים בחומר ובלבנים, אז זאלן קענען זוכה זיין צו הערן פון דיין הייליגן נאמען ע ע אנכי און לא יהיה לך, איז במילא ווילן מיר דאך אונז בעטן רבונו של עולם, דער ק קושי הגלות מיטן אורך הגלות פאלט האקט און אין שטיקער, ס'פאלט אוועק אזויפיל ליידער פון אונז, אזויפיל פאלט אוועק. ס'איז געפערליך. כ'האב יעצט באקומען אויכעט א טעלעפאן קאל, איך בין, איך, כ'האב דאך געדאוונט פאראיארן פאר צוויי יאר אין צפת, ס'איז דארטן דא זייער ביליג הייזער מיט אלעם, קאלט מען מיך אן אז די אראבער קומען דארט ארום הענגען ווייל ס'איז דא דערפער ארום און ארום, און ס'איז די גרעסטע נאמבער פון אינטער מערידזשעס, בועלי'ס איז דא היינט אין צפת, ס'ארגער ווי אין אנדערע פלעצער, ס'ארגער ווי אין באר שבע וואו ס'איז דא פול מיט אראבער, און ס'ארגער ווי אין יפו, און דארט איז די גרעסטע מקור הקדושה. ס'איז ממש א אומגליק, און מען גייט צו די רבנים, די רבנים זאגן וואס קען איך טוהן, וואס קען איך טוהן, מען קען טאקע גארנישט טוהן, מען דארף נאר זעהן צו האלטן די קינדערלעך ביזי אין די ספעיר טיים, זאלן נישט ארום הענגען מיט גוים און מיט גויטעס, און מיט נאך דערצו אראבער, דער אראבער ער איז זיכער דיין בלוט שונא, ער דארשט אויף דיין בלוט שוין זעכצן זיבעצן הונדערט יאר, פון ווען ישמעאל האט באקומען דא א מלוכה? איך וויל בעטן דעם עולם. נאכאמאל, דער אייבערשטער האט אונז ליב און אונז האבן מיר אים ליב, אונז זעמיר רעפרעזענטעטיווס אונז זעמיר עידזשענטס פארן הייליגן באשעפער, דער אייבערשטער טוט אלעס פאר אונז און ער זעט אז אונז זאמיר האבן פון אלעם, אונז דארף מען נאר מאכן א קליינעם עפערט און זאגן, הייליגער באשעפער איך וויל אריינגיין אין דיין מיליטער, אין דיין מיליטער, נישט חלילה מדינת ישראל, אין יור מיליטערי. איך וויל זיין א סאלדאט פארן הייליגן באשעפער, און העלף מיר צו איך זאל עס קענען דאס יאר אקאמפלישן. יעצט אין די מיליטער גייט יעדער האט א דזשאב, איינער דער גענעראל פירט אלעס, אבער יעדער האט א דזשאב, קינדערלעך א קליינעם דזשאב, שיילן קארטאפל אין די קאך פאר די סאלדאטן איז אויך א דזשאב. ווייל אן דעם קענען די סאלדאטן נישט פאנקשענען. אנדרייען די תפילין פיר מינוט איז אויך גוט פארן אייבערשטן. דוד המלך האט געגעבן פאר די שומר הכלים די זעלבע ווי די וואס זענען געגאנגען אין מלחמה, וואו יעדע זאך פעלט אויס, קלייניקייטן, אז דו וועסט עס טוען עווענטשעלי יו וויל פיק אפ אן איט, ביי די זיבעציג וועסטו עס נישט אנהייבן, און אז דו וועסט האבן גוט אויפגעפיקט די זאך, און דיינע קינדער צוקוקן א אידישע שטוב. ס'וועט זיין זייער גוט און די קלייניקייטן זאל זיך יעדער אונטערנעמען איז נאכאמאל יעדער לויט זיינע זאכן, א בחור זאל זיך אונטערנעמען אז ער וועט נישט האבן צוטון מיט אנדערע בחורים, ער וועט נישט גיין אין מקווה, ער וועט נישט קוקן ווי מען טאר נישט, ער וועט זען צו זיין א מענטש פאר זיך, ער וועט זיכער נישט טון מעשה זנות, ער וועט זיכער דארף זיך אונטערנעמען אז חלילה אפילו ער איז פארכאפט, אין משכב זכור די זאכן און מוז זיך אפלאזן פון די אלטע חברים וועגן דעם נאך ראש השנה יום כיפור קומט גראד סוכות, וואס איז דאס סוכות? סוכות איז מען גייט ארויס פון שטוב יו העוו טו טשעינדזש יור אינווייראמענט יו העוו טו טשעינדזש יור האוז יו העוו טו טשעינדזש יור עווריטינג אראונד יו יור פרענדס מוזטו טשענדזשען אלעס מ'מוז ווערן פרענדס מיט אברהם יצחק יעקב און מיט די אושפיזין יוסף הצדיק מוזטו ווערן פרענדס און דאס איז זאכן וואס מען זאל זיך זייער זייער שטארק אונטערנעמען וואס איז מורא'דיג וויכטיג און מען זאל עס טון, און די מיידלעך זאלן זיך אונטערנעמען צו זיין צניעות'דיג און זאלן חלילה נישט רעדן מיט בחורים און נישט אויסגיין מיט בחורים און וואטשן אפילו צווישן זיך ביי די מיידלעך זאלן זיך נישט טאטשן ווי מען טאר נישט און די אלע אנדערע זאכן, און די אידישע טאכטער זאל אנהייבן צו האלטן טהרה מער ערליכער און דער אינגערמאן זאל אויך האלטן מער ערליכער ער זאל חלילה נישט צוקומען צו קיין נגיעות און צו אנדערע זאכן און. במילא אזוי ווי אונז זעמער רעפרעזענטעטיווס פארן אייבערשטן, און דער אייבערשטער טוט אונז נוצן אז אונז זאל מען מגלה זיין כבוד מלכותו איבער די גאנצע וועלט, און ווען מ'זאגט דארטן ביי אין די פיוטים ביי די שמונה עשרה זאגט מען ויאתיו כל לעבדך ויברכו שם כבודך ויגידו באיים צדקך וידרשוך עמים לא ידעוך, מ'רעדט אפילו די גוים, אונזער זיין ערליך ברענגט אריין ביי די גוים, ס'ווערט געברענגט אז רבי אהרן קארלינער האט געהאט צען טויזענט בעלי תשובות, האט מען אים אמאל געפרעגט ער האט דאך נישט געהאט די אלע ארגענעזעישאנס גייען אויפטוהן פאר מענטשען, האט ער געזאגט איך זיץ אינדערהיים און איך בעט דעם אייבערשטן גייט אין זיי אריין א הרהור תשובה אז אונז זאל מען זיך אויפפירן בעסער זאלן זיך די גוים אויך אויפפירן בעסער און דאס איז אונזער תפקיד צוויי זאכן ראש השנה זיך אונטערצונעמען נייע הנהגות און אויך ראש השנה זאגן הייליגער באשעפער דו ווייסט דאך, ומפני חטאינו האסטו אונז געשיקט, נאך פאר דו האסט געהאט די בריאת עולם האסטו דאך אונז שוין געהאט געזאגט אונז זאל מיר ארום גיין אין גלות און אין די מדבר אונז זאל מיר מקבל זיין די תורה, און דו האסט אונז ליב און דו האסט געטראכט פון אונז, און אונז טראכט מיר פון דיר אויכעט, איז לאמיר זיך צוריק איבערבעטן און לאמיר האבן סייעתא דשמיא און זאל מיר קענען טון דעם רצון פון הייליגן באשעפער און ס'זאל ווערן א התגלות. כבוד שמים עלינו און אויף די גאנצע וועלט, אמן. ס'איז יעצט פאר יום טוב, דינסטאג, מיטוואך, קודם וויל איך ענק זאגן אז מען גייט יעצט אין מאה שערים און נישט דא איין מענטש פון אמעריקע וואס איז נישט דא, איך האב געפרעגט דעם עולם, עטס האטס איבערגעלאזט נאך א מנין דארטן אין אמעריקע? ס'איז געווען דער באיאנער רבי, דער פריעריגער, זכרונו לברכה. איז געווען אזוי אז איין יאהר פאר פורים האט זיך אים אנגעריקט אלע ארעמע לייט פון ארץ ישראל, נו ער האט דאך נישט געקענט עפארט, איך מיין קיין גרויס געלט האט ער אליין נישט געהאט דעמאלטס, פרעגט ער, קינדערלעך עטס האטס איבערגעלאזט א מנין אין באיאנער קלויז אין ניו יארק? זאגן זיי ניין, קיצור ס'דא נישט דא קיין מנין רבותי אין אמעריקע געבליבן, ווייל איך זעה גאנץ ארץ אמעריקע אלע אמעריקאנער זענען דא, יעצט דער יום טוב סוכות איז א ספעציעלע. די ליבשאפטיגער יום טוב וואס אידן האבן צום אייבערשטן, מען האט זיך אפגעקלענסט, אפגעקלינט פון אלע עבירות, מען איז דורכגעגאנגען אזא ראש השנה, אזא יום כיפור, און ווער שמועסט נאך ס'איז דורכגעגאנגען ימי הסליחות, ביי די ספרדים איז דאס א גאנצע חודש. און וואס שטייט אין די תורה ושמחתם לפני השם אלקיכם, מען זאל זיך פרייען פארן אייבערשטן, בעיסיקלי די שמחה וואס א איד האט סוכות, איז א גשמיות'דיגע שמחה. ס'איז גשמיות. באספך מגרנך ומיקבך, וועגן דעם זאגט דער אייבערשטער מען זאל מאכן מפסולת גורן ויקב, פון די פסולת, איר ווייסט וואס דאס הייסט די פסולת גורן ויקב? די גמרא זאגט אז די שם שמים ווערט אנגערופן אויף די סכך, ס'טייטש די פסולת, דאס איז דארט, דארט ליגט דער אייבערשטער, דארט רוהט ער, און מיט דעם שיצט ער אונז, מיט אונזער פסולת. שטייט אשה בוררת חיטים לאור הנר, חיטים איז די אותיות חטא ים מ'האט דאך תשובה געטוהן מ'האט אוועק געווארפן אלע עבירות אין ים אריין איז זאגט ער אשה בוררת חיטים חטא ים זיי גייען ארויסזוכן ווי די חטאים וואס כ'האב אריין געווארפן אין ים ווייל די אלע חטאים גייען יעצט ווערן תשובה באהבה די אלע חטאים ווערן יעצט זכיות. און דאס איז דאס ליבשאפט וואס דעס ברענגט מיט מיט זיך. יעצט אז מ'זינגט א ניגון ושמחת בחגך והיית אך שמח, איך הער די שמחה, איך זינג דא, איך מאך מיין טעיפ גייענדיג אין די גאס זינגט מען שוין מיט, עניוועי.

דער אייבערשטער האט געוואלט מען זאל קומען פיר מאל א יאר עולה רגל זיין, אזוי ווי די שם הווי' יט קיי וו קיי, האט ער אבער געזען אז ס'איז דא גרויסע בלאטעס ווינטער, האט ער געזאגט קינדערלעך מאכטס סוכות איינגעטיילט אויף צוויי און איז עס אזוי ווי זענטס געקומען צוויי מאל, אזוי געווען די ליבשאפט פונעם אייבערשטן צו כלל ישראל, ס'ווערט אויך געברענגט. אז ווען ס'געקומען די עולה רגלים זאלן עולה רגל זיין, עס ווערט געברענגט, דער אייבערשטער האט געהייסן אז מען זאל מאכן צוויי כרובים, כרובים דאס איז פייגעלעך, איז זיי זענען געווען געמאכט פון גאלד, א שטיק גאלד, יעצט א זאך וואס איז געמאכט פון גאלד איז דאך א דומם, איז אזוי ווי א קאר האט אזא זייגער וואס ס'מעסט די ספיד לימיט, די זעלבע איז געווען אזא זייגער וואס האט געמאסטן די ליבשאפט צווישן די אידן און דעם אייבערשטן, געווען אזא זייגער, דאס איז געווען די כרובים.

קאפוט ווי א הינט איז אויך געווען די כרובים פניהם איש אל אחיו זאגן די ספרים, די אוהב ישראל ברענגט עס און אנדערע, איך האב עס נאכגעזאגט פאר תשעה באב, ווען א מענטש איז א יוצא לדרך ער גייט ארויס אויפן וועג, איז דא אין שולחן ערוך א סעיף חייב אדם לפקוד את אשתו ווען פאר ער גייט ארויס אויפן וועג אפילו ס'איז סמוך לוועסט וואס מ'טאר נישט, יוצא לדרך מוז, א מצוה, איז למעשה דער אייבישטער האט זיך געוואלט אוועקציען פון כלל ישראל האט ער זיי געמוזט געדענקען ווען ער איז געווען א יוצא לדרך. ער איז זיך אוועק געגאנגען ער האט אונז איבער געלאזט וועגן דעם ווען ער איז ארויס לדרך האט ער אונז געדענקט יעצט די חילוק צווישן סוכות און שמיני עצרת איז אזוי דער אייבערשטער זאגט פאר די אידן קשה עלי פרידתכם כ'האב ענק אזוי ליב איך קען נישט אוועק גיין זינדיגטס אהער זינדיגטס אהין כ'האב ענק דאך ליב עטס זענטס דאך דער עם הנבחר איך האב נישט נאך איינעם און איך קען ענק נישט טשענדזשען בעט ער זיך ביי אונז אונז זאל מיר זיין וואויל יעצט אין צייט ווען דער בית המקדש איז געשטאנען איז געווען אזא זאך. וואס ווען די עולי רגלים זענען געקומען האט מען זיי געוואלט ווייזן ווי ליב דער אייבערשטער האט זיי, אז מ'האט ארויסגענומען די כרובים און מ'האט עס געוויזן פאר גאנץ כלל ישראל, יעדער האט עס געזען, מורא'דיג, מ'האט אסאך זאכן אין בית המקדש ווי מ'זאגט נישט געטון און יא געטון, ווייל מ'האט געוואלט ווייזן פאר די עולי רגלים ווי ליב דער אייבערשטער האט זיי, מ'האט געלאזט אפילו עמי הארצים וואס האבן געוויסע טומאות, מ'האט זיי געלאזט. געקענט זעהן די כלי המקדש, די ברויט, די לחם הפנים, די אלע זאכן האט מען זיי געלאזט זעהן, מורא'דיג. און דאס איז וואס יעצט איז דא, דער ענין פון עולה רגל איז נישט בטל געווארן, יעצט נישט איך מיין צו זאגן עס זאל קומען שונאים אין מדינה מען קומען מאכן נה נה נה נה נה, אבער עס איז געקומען יונגעלייט מיט אן ערנסקייט דא, מיט די ווייבער, ברוך השם מען ברענגט מיט די קינדער אויך, דאס איז די שענסטע זאך, דאס איז אומאן, אויב האט רבי נחמן עפעס גערעדט פון אומאן האט ער געמיינט דעם, יעצט שטייט ושמחתם לפני השם אלקיכם שבעת ימים. זיבן טאג זאל מען זיך פרייען דא פארן אייבערשטן, אין אלט שטאט ירושלים וואס איז מוקף חומה איז דאס אלעס זיבן טאג, למשל ווען אונז נעמען דעם אתרוג דארף נאר זיין א הדר דעם ערשטן טאג, איבריגע טעג ציען זיך נאר צו, דא וואס עס שטייט ושמחת לפני ה' אלקיכם שבעת ימים, און ס'איז די שמחה מיט די אתרוג מיט די ד' מינים, איז מן התורה די גאנצע זיבן טאג, ווען איינער גייט צו די כותל נישט מיטגעטראגן זיין לולב און אתרוג קען ער נישט. בארגן פון איינעם און מוז נעמען א מתנה מנת להחזיר, ווייל דא איז אנדערש דער דין, ס'איז א היכי תמצא, קיין מצות עשה, און דא איז עס אלע זיבן טאג, און אין חוץ לארץ איז עס נישט. עניוועי, ס'איז דא תרומות און מעשר וואס איז אויך נאר אין ארץ ישראל און חוץ לארץ נישט, אבער סוף כל סוף אין ירושלים אליין זאל זיין א חילוק צו אלט שטאט ירושלים וואס איז אמת ירושלים צו אין מאה שערים, איז למעשה זאגט דער אייבערשטער שמיני עצרת שפאר איך מיך איין מיט כלל ישראל, און איך לאז נישט דארט קיין מגע גוי, ס'איז אסור אזויווי די קבלה ספרים רופן דאס יין נסך, א גוי טאר נישט דארט אריינגיין, און דער אייבערשטער זאגט לאמיר זיך אינאיינעם אביסל דורכשמועסן, און כלל ישראל זאגט פארן אייבערשטן איך האב נישט קיין שום פראבלעמען אז איך בין מיט דיר, עס איז א שמחת יום טוב פארגעסט מען פון אלע פראבלעמען, דאס איז דער זינגעכץ וואס מען זינגט מאן דיתיב מאן דיתיב בי מלכא, ווער ס'זיצט ביים קעניג ונטע לייב וכדו', כל מאן דבעי. שור ויעור בלעם. וועגן דעם געבט אים דער אייבערשטער אלעס, ווייל אונז האמיר יעצט נישט קיין פראבלעמען, ס'איז זמן שמחתנו, נישט דא נאך אזא שמחה ווי מען זיצט מיטן אייבערשטן אינאיינעם. על כל פנים, זאגט דער אייבערשטער אז לרבות יום טוב אחרון של חג, דאס איז נאך די גרעסטע שמחה, לרבות. יעצט, דער ווילנער גאון פרעגט א קשיא, אונז ווייסן מיר אז וואו ס'שטייט אך און א רק, ווער ס'לערנט גמרא ווייסט כל אכין ורקין מיעוטין הם, פרעגט דער ווילנער גאון אז ס'שטייט דא והיית אך שמח. זאל זיין ווייניגער פרייליך, מיעוטי'ס האמיר, און ווי אזוי קומט די גמרא ארויס צו לערנען לרבות יום טוב אחרון של חג ס'גאר א ריבוי, קען מען זאגן אז די שמחה פון סוכות איז א שמחה פון באספך מגרנך ומיקבך, מען האט געמאכט אסאך געלט, סאו וואס טוט מען איז מען גייט ארבעטן, און יעדע מינוט וואס מען גיבט אויף, צו לערנען און צו דאווענען איז דאך א שאד, האסט דאך געקענט מאכן נאך אפאר טאלער, איז במילא אז ס'איז א שאד זיצט מען און מ'ארבעט נאך און נאך און נאך און נאך, ווען ס'קומט דער הייליגער יום טוב סוכות און די בענק אקאונט זאגט א הונדערט און פופטי טאוזענט דאלערס די יאר איז מען זייער העפי, ווען באמת מ'איז העפי איז למעשה, ס'עט אבער קומען שמיני עצרת און דעמאלטס ווען דער אייבערשטער. שפארט זיך איין מיט די בני עליה, האט דער מענטש נישט וואס צו טון, ער איז נישט אינדערהיים, ער האט נישט געלערנט, ער האט נישט געדאווענט, היז נאט האום. זאגט דיר די תורה אן, לרבות יום טוב אחרון של חג, זע זאלסט אביסל ווייניגער געלט פארדינען, זאלסט זיצן און דאווענען און לערנען יעדן טאג אויך, ממילא וועט אויסקומען אז ווען ס'וועט קומען שמיני עצרת וועסטו אויך זיין אינדערהיים, ווען דער אייבערשטער שפארט זיך איין מיט די בני עליה, יו בי ע פארט אוו איט. זאגט דיר דאס דער פסוק. והיית אך שמח, זיי אביסל ווייניגער פרייליך, דאונט בי העפי אלל די וועי, אביסל ווייניגער פרייליך, במילא לרבות יום טוב אחרון של חג וועסטו זיין אינדערהיים, ביי שמיני עצרת וועסטו אויך זיין אינדערהיים, און דאס איז וואס דא גייט יעצט געשעהן, דער יום טוב איז צו דאנקען דעם אייבערשטן, זאגן שכוח פארן בענק אקאונט, שכוח פאר די אלע זאכן, שכוח פארן גאנצן יאהר וואס כ'האב געקענט מענעדזשן מיט די געלט. ס'איז אבער אויכעט לרבות יום טוב אחרון של חג, זאלסט זעהן אז יום טוב אחרון של חג וועסטו אויך קענען זאגן שכוח פארן הייליגן באשעפער, אז דער באשעפער האט אונז מקרב געווען און האט אונז געגעבן די תורה און האט אונז געגעבן א יחוד, אונז זעמיר אינאיינעם מיטן אייבערשטן שפאר מיר זיך איין און מיר רעד מיר זיך דורך. שטעל דיר פאר מ'וועט אריין גיין צו א סאטמארער רבין צו אנדערע רבין זיך געזעגענען, שיינע זאך געווען, שטעל דיר פאר דער אייבערשטער זאגט קום אריין צו מיר, קום אין מיינע אלע פאלאצן, קום לאמיר רעדן אביסל, לאמיר זען ווי מ'האלט אויף די וועלט. דאס איז דער יום טוב סוכות. יעצט אזוי ווי ווען מ'האט איינגענומען ארץ ישראל איז געווען יארן יארן יארן וואס מ'האט נישט געמאכט קיין סוכות. מ'זאגט דערויף תורה. אז די אידן האבן נישט געמאכט סוכות ביז דעם סוכות איז געווען דער ערשטע סוכות. יעצט איז נישט צו פארשטיין, דער אייבערשטער האט זיי געגעבן אן ארץ חמדה טובה ורחבה, מאכסט אזא ליצנות פון אייבערשטן אז דו מאכסט אפילו נישט קיין סוכות? דער תירוץ איז זייער פשוט, וואס איז דער בית המקדש? ס'איז א פלאץ ווי דער אייבערשטער קומט דורך, דארטן רוהט ער די שכינה אויף די גאנצע וועלט, דאס איז די סענטער פוינט. א מענטש האט א מח, און ער האט א הארץ, די הארץ פאמפט בלוט ארום דעם גאנצן גוף, אבער די סענטער פוינט איז די הארץ און די מח קאנטראלירט עס. קיצור, די זעלבע איז די בית המקדש. די השפעות קומט אראפ דורכן בית המקדש און ס'צושפרייט עס אין די גאנצע וועלט. דאס איז געווען אין די צייט וואס ס'איז געווען די בית המקדש. שפעטער איז חרוב געווארן די בית המקדש. דער אייבישטער האט זיך דאך געזארגט. מגיד מראשית אחרית איז וואס האט דער אייבערשטער געטון? ער האט אונז געגעבן די מצוה סוכה, די סוכה איז די בית המקדש, אזוי ווי ווען מ'איז גאנגען עולה רגל זיין און מוזט ארויס גיין פון דערהיים גאנגען צום בית המקדש אזוי גייט מען ארויס פון שטוב און גייט אין בית המקדש אין אן אייגענעם בית המקדש און דורך דארט גייט די השפעות אויף די גאנצע וועלט. די געטליכקייט קומט אראפ דורך דארט און ס'צושפרייט זיך אויף די גאנצע וועלט, און ס'צושפרייט זיך אויף דעם מענטש מיט זיין הויז, חל שם שמים כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה, די עצי סוכה זענען אזוי הייליג ווי די קרבן חגיגה אין בית המקדש. און נישט נאר די עצי סוכה, נאר די סכך וואס דאס איז פסולת גורן ויקב, די עצי סוכה קען זיין א שיין הויז, די פסולת, די פסולת, דאס איז אזוי הייליג פונקט ווי די קרבן חגיגה, אזוי ליב האט אונז דער אייבערשטער, קומט יעצט א סוכות ווייזט ער אונז א ליבשאפט. סאו במילא ווען די אידן זענען אריינגעקומען אויף ארץ ישראל האבן זיי נישט געמאכט קיין סוכות, פארוואס? די געוואלדיגע קדושה וואס איז צוזאמגעפאלן די חומה, מ'איז ארומגעגאנגען זיבן מאל, דאס איז געווען בבחינת סוכות, אזוי ברענגט דער רמ"ע מפאנו. האבן זיי נאך געפילט די גאנצע צייט די זעלבע קדושה, שפעטער עס האט אנגעהויבן צו פעידן אויט די קדושה, ווייל מען איז שוין געווארן צו היימיש ווי מען זאגט בפלטרין של מלך, שוין אנגעהויבן צו זינדיגן, דעמאלטס האט זיך שוין אנגעהויבן אביסל אנדערש און זיי האבן געמוזט אנהייבן צו מאכן סוכות, סאו יעצט קומט דער יום טוב סוכות, איז באמת די צייט מען זאל זיך מדבק זיין מיטן הייליגן באשעפער, יעצט איז די ריכטיגע ריכטיגע צייט. יעצט איך וויל נאכאמאל באטאנען אז דער עולם איז געקומען דא אויף אומאן, דאס האט ר' נחמן געמיינט. נישט געמיינט דארט אין אוקריינע מיט די זונות, הגם דא איז אויך די זונות, נאר דא איז אן אנדערע מין, מען קומט מיט די ווייב מיט די קינדערלעך, כי מציון תצא תורה, דבר השם מירושלים, ווי האט מען גע'פסל'ט די בראקעלי עוף? דא אין ציון, מען וואלט דען חרוב געמאכט כלל ישראל, ס'איז דאך דא א מער השראת השכינה, איך גיי דא ארום אין ספרים סטארס, איך זע אזאלכע שיינע ספרים, אין אמעריקע איז עס נישט דא. פרעג איך יענעם פארוואס שיקט מען נישט אויף אמעריקע, זאגט ער הער אויס, א גוט ספר איז ניינטי ניין פראצענט ווערט פארקויפט אין דא אין ארץ ישראל פאר די ארעמע כולל אינגעלייט, ברויך מען נישט חוץ לארץ שמוץ לארץ, פינף יאר שפעטער נאכן צווייטן דרוק קומט עס אן אויף אמעריקע אויך. כי מציון תצא תורה. אבער איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, צו שיקן דא א בחור לערנען, שיק אים ענדערש אין ים הגדול. אן א שיף, ער קען האבן נאך א וועג ער זאל לעבעדיג בלייבן, די פישערמען אים זעהן ער דערטרענקט זיך און מ'איז אים קומען ראטעווען. איך וועל דערציילן אפאר מעשות, די ערשטע מעשה איז א מורא'דיגע מעשה, ס'איז דא אין חוץ לארץ איז דא צוויי טעג יום טוב געווען, אין ארץ ישראל איז געווען נאר איין טאג, ס'הייסט פרייטאג איז ביי זיי געווען חול המועד און ביי אונז איז נאך געווען יום טוב, וואס איז די גרויסע נפקא מינה צווישן חול המועד און צווישן יום טוב? די תפילות איז אנדערש, די קריאה איז אנדערש. ס'איז אבער דא נאך א גרעסערע נפקא מינה און איך וויל יעדער זאל עס הערן. ס'איז אזוי, ביי אונז אויב ס'איז חול המועד דא אין ארץ ישראל קען מען זיך גיין ווייקן א גאנצן טאג אין די מקווה און מאלעסטן יונגלעך. אין אמעריקע אז ס'איז יום טוב איז שוין אביסל שווער ווייל סוף כל סוף ס'איז יום טוב מען קען נישט גיין כאפן יונגלעך אזוי, מען קען זיך נישט ווייקן בפרט נאך היינט ווען כ'האב איינגעפירט אז יעדער וואס עס זעט עפעס זאגט עפעס איז למעשה איז דא דא א שטיקל פראבלעם אין ארץ ישראל און וואס מיינט איר געשען? כ'בין דורכגעגאנגען א מקווה און ס'איז געווען דארט קולות וקולות קולות יחדלון, wow וואס איז געווען אז כ'ווייס א פערצן צו א דרייצן יעריגער בחור האט דערלאנגט פאר אן אלטן איד אזא שאס אין פיסק אז ער האט פארלוירן אפאר ציין, ס'האט אים אנגעהויבן צו בלוטן און ער איז צוגעפאלן צו די וואנט פון די מקווה און מ'האט שוין גערופן די הצלה ווייל ער קען חלש'ן, העדס אפ טו הים הואעווער הי וואס, אזוי גייט עס ליידער. נישט איז צרות. נאכדעם האבן מיך אפגעקאלט צוויי פרויען און געזאגט איך דאנק אייך מורא'דיג שטארק פאר דעם וואס איר האט אונז געזאגט אז מ'זאל נישט ארייננעמען קיינעם, מ'זאל נישט לאזן די קינדער גיין שלאפן אין די סוכה ווייל דאס איז נישט מער ווי א גימיק אז מ'זאל כאפן קינדער, דעטס אלל איט איז. און געס וואט? זאגט מיר, כ'האב געפרעגט מיין זון, זאג מיר, דער מענטש באדערט דיך אמאל ביינאכט? פרעגט ער, מאמע מה פתאום? וואס עפעס פלוצלינג? ווייל דא עפעס איינער ראזנבערג. אוי ראזנבערג איז א משוגענער, לאז דיך אפ פון אים, ער איז גארנישט משוגע, הלוואי אונז זעמער משוגע, הלוואי ווי גערעכט ער איז, עניוועי די מאמע כאפט מיט אים א שמועס, נאך א ווארט פאר א ווארט זאגט זי יא מאמי ווייסט ער אפערט מיר יעדעס יאר טויזענט שקל, און ער ווארנט מיך איך זאל קיינעם נישט פארציילן וואס דא גייט פאר, און יעדע נאכט גייט פאר פרייליך, ווייל זיין ווייב איז דאך נישט דא, זי איז דאך אין איר בעדרום, און ער האט אנגעהויבן זייער צו וויינען, נעבעך מאמי וואס ער טוט מיט מיר, און ער האט איר אנגעהויבן צו פארציילן, און די פרוי קאלט מיך אפ, זאג איך איר הער אויס גיי שוין, צו די פאליס, מאך א תיק, נעם דיין מאן, און נישט ווער מיד, און נישט אז איך זאל ווערן דיין ATM מאשין, ביז אין דזשעיל. צווייטע האט מיך אויך אפגעקאלט, נישט אזא אריכות, אבער געזאגט שקויעך, איך האב נישט געלאזט מער מיינע קינדער גיין, איך הייב אן צו זען וואס דא גייט פאר. שוין, איז עפעס טוט דאך עס יא אויף, נישט צו גרויסע זאכן, אבער עפעס טוט עס אויף. יעצט לאמיר גיין אביסל ווייטער. ס'איז געווען פרייטאג צונאכטס, בין איך געגאנגען שפאצירן, איך מיין איך האב דאך נישט וואס צו טון, גיי איך שפאצירן אביסל. עניוועי, און איך גיי שפאצירן, און איך שפאציר, איך קום אן ביי גאולה, דארטן דא עפעס א פרוי, א אכציג יעריגע באבע וואס האט אלצהיימערס, זי האט גענומען ביידע קינדער פאר א שפאציר, און זי האט עס איבערגעלאזט ערגעץ אינמיטן, קינדער האבן געוויינט ביטערליך, און איך וויל דאס טאקע מסביר זיין, נישט נאר דער זיידע איז א חזיר ער העט אראפציען די הויזן פארן אייניקל, נאר די באבע איז א משוגענע זי העט איבערלאזן די קינדער אינמיטן וועג, אז דו ווייסט אז זי האט אלצהיימערס וואלסטו געשיקט קינדער, זי האט זיי געכאפט און געטראגן, דארף זייער וואטשן, וועגן דעם רעד איך פון די אלע זאכן. עניוועי, די סוף איז געווען אז די קינדער האבן די פאליס געטראפן גאולה ביי די גרויסע גאס אין גאולה, קיצור געווען א פאליס קאר, זאגט ער פאר די צוויי קינדער, ער האט זיי אויסגעפרעגט ווי זיי וואוינען אלעס און זיי האבן פארציילט, קיצור האט די פאליס געזאגט זיי זאלן אריינגיין אין די פאליס קאר, ס'איז א פרענק, פרענקעלע האט געהייסן זאל אריינגיין אין די פאליס קאר, זאג איך פארן פאליס זאלסט וויסן איך בין א גאוו. הגנת ילדים, דו פארסט אוועק מיט די צוויי קינדער פיקט מען דיך אויף, דו פארלירסט דיינע לייסענס דו ביסט אויס פאליס, איך טראסט דיר נישט, איך האב געזאגט דו ביסט א פרענקעלע, זאלסט מיר נאך רעיפן ביידע קינדער און דו ביסט נאך א פאליס, קיצער איך האב אים געזאגט איך שטעל מיך אין פראנט פון דיין קאר, דו פארסט קענסטו מיך איבערפארן, אדער דען דעט פארסטו נישט ארויס פון דא, בקיצור ער האט געזען אז ס'טויג נישט, ער האט זיך מייאש געווען האט ער איינגעקאלט צום סטעישן, דערציילט די גאנצע מעשה. און שוין. זאגט דער סטעישאן אז ער איז גערעכט, דו טארסט נישט פארן מיט דעם קינד, מיט צוויי קליינע קינדער אליין טארסטו נישט. בקיצור פרעגט ער מיך וואס זאל מען טון, זאג איך אים ברענג א פרוי, ברענג א פאליס לעידי. בקיצור מ'האט געברענגט א פאליס לעידי, און די פאליס לעידי איז געקומען מיט אן אנדערע קאר, האט מחלל שבת געווען אז ס'אינטערעסירט מיך נישט, ווייל אפציען א קינד איז עס אן אלל אוט וואר, חוץ פון דעם וואס זי איז עניוועי מחלל שבת, נאר איי דידענט קעיר. בקיצור ס'איז געקומען א פרוי, און זי האט איבערגענומען ביידע קינדער, און זי איז געפארן מיט דעם פרענק. און אפצוטראגן די קינדער. עניוועי, דער סוף איז געווען אז זיי האבן זיך געטראפן, זיי האבן געטראפן די עלטערן און פארטיג. א שעה שפעטער דריי איך מיך נאך אין די גאס, און איך זעה די זעלבע פאליס לעידי קומט צו גיין, פרעג איך וואס איז געשען, מ'האט געטראפן די באבן? זאגט זי ניין, די קינדער האב איך איבערגעגעבן סעיף פאר די עלטערן, און איך האב געהייסן זיי זאלן אונטערשרייבן, האט זי געזאגט ס'איז שבת, האט זי געזאגט זאג אריין אין מיין מאשין. אריינגעזאגט, זענען געקומען, קינדערלעך זענען סעיף, איך האף אז די מאמע האט געהאט שכל זיי צו באקוקן אויכעט, מ'דארף אייביג באקוקן די קלעטערערס, מ'דארף באקוקן דעם פארן אינגל דעם פופיק, דעם תחת, וואס, איטס נאט א פראבלעם, אבער עניוועי, די מאמען, דאס הייסט די באבען האט מען נאכנישט געטראפן, נאכדעם גיט זי מיר א זאג. אתה היית צודק, דו ביסט געוען גערעכט, זאג איך, איך ווייס, זאג איך, דו ווייסט וואס דו וואלסט ווען געהאט ווען דו פארסט אוועק מיט די קינדער? איך וואלט דיך איינגעזעצט. זאגט זי, ווער ביסטו? זאג איך, נישט קיין חילוק, איך זאג דיר, דו וואלסט געפלויגן פון דיין דזשאב אויך, ביי דעם זכר האב איך עס געזאגט. עניוועי, נאכדעם איז געווען אזוי, ס'א גערער טרעפט מיך, איז א גרויסער מחנך ביי גער, און ער האט געהערט אז איך זאג מען טאר נישט געבן בחורים פילן, און ער זאגט מיר ס'דא א פסיכיאטער וואס ער פרעסקרייבט עס, זאג איך אים לאמיך דיר עפעס מסביר זיין, ווען א פסיכיאטער טוט עס פרעסקרייבן גיי איך מיך נישט קריגן מיט אים, ווייל איך טרעף דעם יונגל באלד דערטראנקען אין ים, אז דער דאקטער זאגט ער דארף עס האבן דארף ער עס האבן, נאר נישט אלץ דארף ער עס האבן פאר די שטותים וואס עטס רעדטס ענק איין, כ'האב מסביר געווען, כ'האב אמאל געזען א פיל וואס א דאקטער האט געגעבן פאר א בחור, און איך האב געזאגט דעם בחור איך מיין דאס איז נישט פאר דיר, לאמיך גיין אויפן טעלעפאן מיט דיין דאקטער.

ביסטו דאך נאר א יומען ביאינג עניוועי. דער אייבערשטער האט אפילו געמאכט די ענין פון קערי אז ס'זאל ארויסנעמען די עקסעס, דו טארסט דאך נישט מוציא זיין בידיים, האט ער געמאכט אז די עקסעס זאל ארויסקומען, ס'האט דער אייבערשטער אזוי געמאכט, דאס איז אין די נאטור. יעקב עמדין סידור ברענגט ער דארטן אז איינער האט געזען קערי ביינאכט און ער האט געהאט א קושיא אויב ער האט צוריקגעשטופט די זוימען דורך די קנה, און ס'האט אים אנגערירט די מח און ער איז געשטארבן. ס'איז דא נעיטשער אויך אינוואלווד. איז במילא די דאקטער האט אים געגעבן פאר אן אנדערן ריזען די פילן. האט אים געגעבן ווייל ער איז טויט משוגע. האב איך געזאגט פאר דעם גערער, טאמער האט אים די דאקטער געגעבן ווייל ער האט שוין, מ'האט אים איינגערעדט ווי ער ווייסט פגם הברית און מ'האט אים משוגע געמאכט, אוי דעמאלטס איז ער שוין פיניש. וועל איך אים נישט זאגן ער זאל עס נישט נעמען, זאל ער עס נעמען. אבער די שאלה איז. דאס וואס ס'ברענגט צו די בחורים צו ווערן אזוי משוגע און אווערוועלמינג, צו דאס איז ריכטיג? יעצט אוודאי ווען ער איז שוין נאכדעם וואס ער האט זיי צו אים משוגע געמאכט זענען מיר שוין אויף צרות. איז וואס איך וויל פון דעם ארויסברענגען איז אז מ'זאל וויסן, מ'טאר נישט משוגע מאכן א בחור, דאס איז נעטשערל, אזוי וואקסט מען אויף. האב איך שוין געזאגט תנאים און אמוראים האבן אויך באקומען קרי. גמרא ברענגט דארט א מעשה מיט א מטרוניתא, ער איז געגאנגען גראד אין מקווה, פרעגט ער וואס האט עטס מיך חושד געווען? האבן זיי געזאגט מחמת טורח הדרך איז צוגעקומען קרי און ער איז געווען איינער פון די חכמי התלמוד האב איך אים געזאגט נארמאל האב איך אים געזאגט נאך א זאך פרעגסט מיך אינמיטן די גאס כ'האב נישט ליב צו רעדן נאר ווען מען קען מיך ריקארדן ווייל נאכדעם וועט מען זאגן נחום ראזנבערג האט אזוי געזאגט און ער האט אזוי געזאגט און דו וואלסט אמת'דיג געוויסט וואס איך האב צו זאגן וואלסטו נישט גערעדט מיט מיר עטס טוטס א גוטן דזשאב באט יור דואינג איט יור אווער דואינג איט א ליטל טו מאטש נאכדעם זאג איך אים כ'האב געזען איינע פון די פילס וואס די דאקטוירים האבן געגעבן און ס'איז בכלל נישט געווען מער ווי א העלט פוד. ס'איז גארנישט ווערט. האסט שוין געזען א קענסער פעישענט זאל גיין צו א העלט פוד סטאר? אדער א דייעבעטיק זאל גיין צו א העלט פוד סטאר? דאס אלעס איז גוט ווילאנג מען איז געזונט, נישט ווען מען איז שוין קראנק. עניוועי, איך האב מיט אים גערעדט קורץ און שארף. איך האב אים געוואלט מסביר זיין אז די פילס, דאס איז א מכה שלא כתובה בתורה, און איך האף עטס וועט עס אויפהערן שנעל, ווייל איך, איך האב אים געזאגט, ס'איז דא הונדערטע באשרייבונגען, מען נעמט די זאכן, די ענד אוו די דעי, הער וואס געשעט, די ענד אוו די דעי איז, מאכט עס אפגעשוואכט. ס'איז די כח הזרע, ס'שוואכט אפ די ביצים, ס'שוואכט אפ אלע זאכן. און נאך א זאך האב איך אים געפרעגט, זאג מיר, מיט מיידלעך האסטו אויך פראבלעמען אז דו מוזט צו געבן פילס? זאגט ער ניין. זאג איך אים, יא האב איך דיך אן עצה, נעם די הארמאנס פון די מיידלעך און שטעך עס אריין אין די בחורים, וועלן זיי נישט האבן קיין תאווה. זאגט ער, מ'קען טון אזא זאך, זאג איך, איך ווייס נישט, איך מאך לצנות פון דיר, טרעפסט מיך אינמיטן די גאס אינמיטן שבת, פרעגסטו מיך די שווער. זאכן וויאזוי מען באהענדלט עס, איך ווייס נאר אזויפיל אז די מיידלעך האבן נישט קיין פראבלעם, זאלן זיי אלע טוהן די וואס ביי אונז האט מען עס געטוהן דארט אין דער עבי בעבי שטיין. דאס אלעס נאר סארקעסטיק, האב אים געזאגט עטס זענטס מחנכים, עטס האטס נישט קיין שום רעכט צו געבן בחורים מעדיקעישאנס, עטס פארשטייטס נישט צו דאקטערעט, און הערטס אויף מיט די זאכן ווייל מ'וועט ענק נאך סוען אויכעט, אויף יעדן געקומען די צייט, ס'וועט אויף ענק אויך קומען, ער האט מיר זייער שטארק באדאנקט. יעצט אז ס'גייט קומען הושענא רבה און שמיני עצרת אין חוץ לארץ שמחת תורה, דארף מען וויסן באמת ווי דארף מען אריין זאגן א תפילה צום הייליגן באשעפער, אריין שרייען רבונו של עולם היט אפ מיינע קינדער, מ'גייט יעצט זאגן די הושענות, איז די הושענה פון אדם מיט בהמה, זאגט מען בשר ורוח ונשמה גיד ועצם וקרמה, דאס מיינט דער גיד אז מ'זאל חלילה נישט פוגם זיין מיטן ברית, און אויך דמות וצלם ורקמה, דאס מיינט אז ווען דער אייבישטער טוט פארעמען א קינד אין די מאמע'ס געבערמוטער, איז פארעמט ער עס א יונגל אדער א מיידל, מען זאל דאס נישט וועלן איבערמאכן, דא דארף מען בעטן שטארק רבותי, ס'איז ממש א מגיפה וואס גייט פאר אין די אידישע וועלט, נאך ארגער ווי ביי די גוים, דער גוי א מיידל וועט בלייבן א מיידל און א יונגל וועט בלייבן א יונגל, ביי אונז גייט פארקערט, מען זאל אריין שרייען אין די הושענות אריין, רבונו של עולם היט אפ אונזערע קינדער. אה רבונו של עולם העלף אונז פלאגן מיר זיך אזוי ביז מען ברענגט די קינדער אויף די וועלט און ביז מען ברענגט זיי אויף נאכדעם זאגט מען פרחים להעצימה אונז בעט מען דאך פאר אלע זאכן בעט מען דאך פאר די פאר די שיינע בלימען פרחים פרחים דאס איז א שיין יונג ביימעלע א בחור'ל אדער א מיידעלע פערצן פופצן יאר שיין, זיי בליען אוועק, אזוי זיס צו קוקן אויף זיי. קומט א חזיר, נעמט אראפ דעם בלום, ווארפט עס אראפ אויף די פלאר. גיי, האסט דיך געפלאגט פאר גארנישט, דארף מען בעטן רבונו של עולם פרחים להעצימה, די בלומען זאלן בלייבן. נאכדעם בעט מען ווייטער דעם הייליגן באשעפער, דגן מדלקת, מונקאטשער רב טייטשט, דגן מדלקת מיינט א בחור, ער זאל נישט ווערן פארפלאמט, ער זאל חלילה זיך נישט אריינלאזן אין. שלעכטע דרכים און מאכן השחתת זרע לבטלה אדער משכב זכר, נאכדעם כרם מתולעת, אוי האבן אלע צדיקים געוויינט, דאס מיינט מען די כרם השם, ס'איז דאך נעבעך אזוי ווערעמיג געווארן, ס'איז ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר, די בחורים אן א שטיקל אמונה, אן א שום שטיקל בטחון, דארף מען בעטן פאר זיי יעצט, יעצט איז די צייט, עדרים מדלות. ס'זאלן בלייבן אידישע סטאדעס, אידישע שעף, האבן מיר פארלוירן באלד דרייסיג פראצענט, רבותי דאס איז בענקראפסי, און נפש מבהלה, די נפש ווערט אינגאנצן דערשראקן פון די אלע שמוץ וואס דרייט זיך ארום אונז, די אלע רוחות און קליפות הטמאות וואס ווילן נעבעך אריינכאפן די קינדערלעך. איז יעצט די צייט רבותי, אויב נישט יעצט ווען? יעצט איז באמת די צייט. הושענא רבה מיינט אז דער אייבישטער דארף אויכעט א גרויסע ישועה, דער גרויסער דער אייבישטער דארף א ישועה, און כלל ישראל דארף אויכעט א ישועה, איז במילא לאמיר באמת יעצט אריין וויינען אין די הושענות, הושענא למעשיך און נוסח, פאר דיינעטוועגן, פאר דיינעטוועגן רבונו של עולם, ס'ווערט געברענגט.

יעצט מען נעמט אראפ הושענא רבה נעמט מען אראפ דעם דעם טבעת פון דעם לולב, דאס איז ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי, דער אייבערשטער געבט איבער פאר די צדיקים, און ס'איז ידוע ווי ס'שטייט א מלך איז דער אייבערשטער, ער געבט פאר יעדן איד וואס ער טוט תשובה ערליך, זאגט ער אים ואתם כתבו על היהודים וחתמו כטוב בעיניכם, ער געבט איבער פאר יעדן איד די ממשלה. יעצט ווערט געברענגט אינעם בח אין שלחן ערוך אורח חיים סימן ת ר סמך ד, משם ראבי ה ברענגט ער עס דעם טעם פארוואס מען נעמט אראפ די טבעת, ווייל ווען ס'איז אראפ גענומען די טבעת קען מען גוט שאקלען, און אז מען שאקלט, ווי מער מען שאקלט איז שיורי מצוות מעכבות את הפורעניות, און זאגט ער די שאקל איז לעצור רוחות רעות, רוחות רעות מיינט מען זאל זיך נישט אריינכאפן.

אידן וואס האבן נישט קיין טעם און קיין ריח זיך אנגעפיסטעוועט מיט זייערע יארן, עס קומט אבער אזא הייליגער טאג ווי הושענא רבה און ער זאגט רבונו של עולם איך וויל מיך איבערקערן, איך וויל ווערן גוט, נעמט שוין דער אייבערשטער די פתקאות, די קוויטלעך, און מען שיקט ארויס גוטע קוויטלעך, וועגן דעם ליינט מען אויך ביום השביעי אזוי ווי אלע טעג. פון חול המועד, פארוואס? ווייל ס'איז נישט קיין חילוק דער זיבעטער טאג מיט אלע אנדערע טעג, דער אייבערשטער שטייט גרייט די גאנצע צייט, אפילו אן א ספר, א מענטש טוט תשובה, שיקט ער קוויטלעך, און אזוי זאגט דער אייבערשטער איך בין אים מוחל און איך וועל אים פארשרייבן א גוט געבענטשט יאר. יעצט איז דא זייער א שיין ווארט פון טשעבינער רב, ר' דוב בעריש, דאס איז דער פריעריגער טשעבינער רב, זאגט ער אזוי, ער זאגט ס'איז אפילו א מצוה מפרסם צו זיין דאס ווארט, רשי זאגט, אויפן פסוק, דער אייבערשטער זאגט, ויאמר ה' סלחתי כדבריך, וואס איז דער כדבריך? זאגט רשי, ווייל דו האסט געזאגט פריער אין פסוק ט ז, אז די גוים וועלן זאגן מבלתי יכולת ה', וועט דאך זיין א מורא'דיגער חילול השם, זאגט דער אייבערשטער, כ'בין דיר מוחל. יעצט פרעגט טשעבינער רב א קשיא, אפשר האט אים דער אייבערשטער מוחל געווען ווייל משה רבינו האט געזאגט די שלש עשרה מידות, און קען זיין וועגן דעם האט ער מוחל געווען. זאגט אבער רש י ניין, לערן דיך אויס איין זאך, כדי ס'זאל קומען א קידוש השם, ס'זאל חלילה נישט זיין קיין חילול השם, נעמט דער אייבערשטער עס אן מער ווי די גאנצע השם השם. איז די זעלבע אויכעט סלחתי כדבריך ווייל דו האסט געזאגט ס'זאל נישט ארויסקומען קיין חילול השם רבותי דער אייבערשטער זאל אונז העלפן אזוי ווי דער ראפשיצער רב פלעגט אנווינטשן הושענא רבה ס'זאל זיין דער ווילן דער אייבערשטער זאל אונז געבן א לעכטיג קוויטל מיט גרויסע אותיות מיט גרויסע כתב וואס מיינט דאס אז אפילו פרויען און עם הארצים זאלן אויך קענען ליינען דעם פסק ווייל זייער אסאך מאל א מענטש גייט דורך קריזיס א שלעכטע זאך חלילה וואס ער מיינט ס'איז שלעכט און ס'זעט אויס ס'איז שלעכט. אבער למעשה ער גלייבט דאך אז ס'איז גוט, האט דער הייליגער ראפשיצער רב געזאגט רבונו של עולם געב אזאלעכע גוטע צייטן אז יעדער זאל עס קענען ליינען, מיט דעם פארשטייט מען אויך ביי אשת חיל זאגט מען מודה אני לפניך ה' אלוקי ואלקי אבותי על כל החסד אשר עשית עמדי ואשר אתה עתיד לעשות עמי, און. און נאכדעם זאגט מען ווייטער ועם כל בני ביתי, די אז דו'סט מאכן מיט מיר דאך עס מיט מיין הויז אויך, זאגט ער ניין ניין ביי נשים איז א ענין פון דעתן קלות זיי מוזן זעהן די זאך, הראנו השם חסדך, זיי מוזן זעהן די חסדים נישט זאלן דארפן גלייבן, שוין דער אייבערשטער זאל אונז העלפן, זאל מיר האבן אויסגעבעטן א גוט געבענטשט יאר און מען זאל האבן אויסגעפאסט אלעס גוטס און מען זאל זייער שטארק אינזין האבן דעם ענין פון בין אדם לחבירו אויך, אז ס'איז נישט קיין דזשאוקס, און דער אייבערשטער וועט אונז אם ירצה השם פארשרייבן א. כתיבה וחתימה טובה, גוט געבענטשט יאר, א גמר חתימה טובה, כל טוב. בקיצור, ס'דא דא א הודעה משמחת לאור הביקוש הרב, מ'זוכט א רב, ניין מ'זוכט א גרויסע געזוכעניש, ניתן להשיג עופות טהורות שגדלו בפיקוח ללא חשש תערובות בהמלצת גדולי ישראל זכ ג זכר צדיק וקדוש לברכה ויבדל בין חיים לחיים, די בראקעלי טשיקן, באלאדי הייסט עס, שנשחטו זענען געשחט'ן געווארן על ידי ועד הכשרות המי, דער, עס איז דא א נייע ועד וואס הייסט כשר צבי ושיחו, ווער דאס איז שטייט נישט, שטייט בהשגחת ועד השחיטה וואס ס'וואכט דא כשר צבי ושיחו בראשות מרנן גדולי הוראה שליט א, דאס איז עס, בהשגחת הרב לובין שליט א ראש בית ההוראה וחתן דבי נשיאה הגה ק ניסן קרליץ שליט א, כמו כן ניתן להשיג כבד צלי לעבער.

ביי אונז איז ליידער געווארן אזוי אז פרעסן וויל יעדער. איך האב אמאל געפרעגט איינעם, ס'איז געווען א רעסטעראנט, למשל שלום לאנדא, געארבעט אלע יארן אן א הכשר, האב איך אים אייביג געזאגט, שלום טייערע, דו ביסט דאך מיר א חבר פון די ישיבה, איך וויל נישט אז איך זאל זיין אין גן עדן און דו זאלסט גיין אין גיהנום, וואס פעלט דיר אויס אז דו זאלסט זיין א בעל מכשיר אויך? נעם אריין א רב, באצאל אים צוויי הונדערט אדער דריי הונדערט דאלער א חודש, און אים וועט מען פראקען, נישט דיך. דו זאלסט נישט געבן קיין הכשר, דו ביסט אין ביזנעס. האט ער מיר געזאגט נחום, ביסט מיר א חבר פון ישיבה, איך וועל דיך פאלגן. האט אריינגענומען דעמאלטס דעם דעם וואס געט א הכשר פאר גאנץ ווילימסבורג פאר אלע מילכיגע און פליישיגע רעסטעראנטס שוין בקיצור זייער פיין נאך האב איך געזאגט שלום מ'נעמט דיך אויס מיט אים דו געסט אים אהיים פאר שבת און דו ווילסט אויכעט פרייטאג ער זאל דא טועם זיין אביסל פון די לעבער פון די מיט פאשטעט און פון די אלע זאכן ווייל אויב נישט איז גרינגער צו געבן פאר יענעם הכשר ווי אליינס עס צו עסן און יענער האט מסכים געווען. שוין נישט קיין חילוק ער הייסט בערגער נישט קאלצער יעצט דער דער זעלבע זאך האב איך אייביג געפרעגט וויאזוי קען זיין אז אזאלכע רעסטעראנטס פון פלייש האבן געארבעט אן הכשרים דער תירוץ איז טעמו וראו כי טוב פארזוכט עס און זע ער מאכט א גוט שטיקל פלייש א גוטן טשולנט במילא ברויך מען נישט קיין הכשר א הכשר ברויך מען נאר ווען יענער מאכט נישט גוט ברענגט ער א הכשר אז ביי מיר איז כשר און דאס איז ליידער אן אמת ס'איז א ביטערער אמת יעצט כ'האב געזאגט ווען ס'איז געווען יעצט די בראקלי כ'ווייס נישט וואס ס'עט זיין יעצט וועל איך לאמער דיר זאגען ס'גייט אדורך דרײַ חדשים ס'דא רבנים וואס האבן קאלעקטעט דא גרויס געלט און זיי האבן אין באדעם די גאנצע תורה מיט אלעם וואס דארט שטייט און דער סוף גייט זיין אז זיי האבן געבן א הכשר דערויף און ס'עט דויערן א האלב יאר א יאר מ'עט זיך שלאגן אהער און אהין און ס'עט זיך אריין ארבעטן ווייסט פאר וואס ווייל ס'איז עסן די זעלבע זאך איז געווען מיט מיעל מארט מ'האט פארפירט הרב ר' שלום יודא גראס אנדערע האבן פארפירט מ'האט איבערגעקערט די גאנצע שטאט וואס איז געווארן צום סוף? קאסקא ראוד האט באקומען א גוטן הכשר געלט, האט ער געגעבן א הכשר אויף מיעל מארט מיט אלע טרייפות, און דאס בלייבט אזוי ביז משיח קומט. זעלבע מיט די בראקעלי, און באלד וועט קומען אן אנדער און מאכן אן אנדערע טשיקן, און דער וועט זאגן ס'איז טרייפה, מארגן וועט אן אנדערער זאגן ס'איז כשר, אונז זעמער דאך אזוי צושלאגן אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. איך ווייס בכלל נישט וויאזוי אונז האמער א העזה און א בושה צוצוגיין היינט צו א יום כיפור, אונז גיימער זאגן פארן אייבערשטן על חטא שחטאנו לפניך מיט דעם און מיט דעם, מיט דעם וועט זיי, ס'הייסט במאכל ובמשתה, מ'האב מיר געוויסט ס'איז טרייף, מ'האב מיר געזאגט פארן אייבערשטן אונז פייפן מיר דיר אן, איז באמת דארפן זיך קלאפן די רבנים, ווייל אזוי ווי אונז געבן מיר זיי די פאוער, ווייל אונז טאנצן מיר מיט זייער שייגעץ שטיק, איז במילא זענען מיר אלע אין דער ערד, ווען אונז וואלט מיר אראפגעלייגט די פיס וואלט נישט געווען די אלע זאכן, קומט ניסן ק ק רעליץ, ק ק ק ק רעליץ האט אן איידעם ער געבט א הכשר דרויף, און שוין, און וואס קענסטו טון, ס'איז א פארלוירענע מלחמה. ווען איך האב געזאגט גראדע אז מען מאכט א מלחמה האב איך געזאגט ס'וועט אויסזען ווי מיר מאכן א מלחמה. אונז זעמיר אבער מחויב מוחה צו זיין. גארנישט שטעלט אונז נישט אפ אז אונז זעמיר מחויב צו זאגן דעם רצון פונעם הייליגן באשעפער. נאטינג סטאפס אס. באט איי וואנט יו טו נאו, ס'איז א פארלוירענע מלחמה. ס'איז אזוי ווי איך האב געזאגט אז מ'איז געגאנגען אין חדר. כ'קען נישט זאגן א קינד שיק אים נישט אין חדר. און די רבי האט דאך אבער א קראנקהייט אז ער וויל פאטשקען מיט די קינדער. נו וואס קען מען טון? איז האב איך געמוזט דעקלערירן א מלחמה. דאס איז א טענה, כ'האב מ'טאטשט די קינדער אין חדר. און אויך דער גאווערמענט האט ברוך השם צוגעהאלפן. אבער וואס קען איך יעצט טון? מען געט צו עסן טרייף, עס איז נישט דא צו באקומען א שטיקל כשר פלייש. און וואס קען מען נעבעך טון? די בעלי בתים, כ'מיין דער פשוט'ער המון עם, די בעלי בתים וואלטן געקענט טון, נאר זיי ווילן נישט טון, ווייל ס'איז וויכטיגער צו מאכן געלט אויפן אייבערשטנ'ס חשבון, נישט צוצושטעלן כשר'ס. יעצט גייען מיר זאגן פארן אייבערשטן, מ'האב מיר געזינדיגט, געזינדיגט, וואט אר יו גיווינג די באלאני פארן אייבערשטן? ס'שטייט דער בעל הטורים זאגט. געזאגט אז ווען דער אייבערשטער האט געפרעגט אדם הראשון. המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. זאגט דער בעל הטורים ער האט גענטפערט פארן אייבערשטן אכלתי ואוכל עוד, דו מיינסט כ'האב נאר געגעסן? איך וועל נאך עסן נאך! דאס איז די חוצפה וואס אונז זעמער. סאו הייסט ווען מ'עסט טרייפות, קיינער זאגט גארנישט, חזקל רויט פאשעט זיך דעם בויך ער איז געווארן א בעל מכשיר אין מיל מארט פאר הונדערטער טויזענטער דאלער. און ער מיינט מיט דעם מ'וועט אריינקומען אין גן עדן. נאכדעם וועט זיך מאכן אן עקסטערע קבוצה וואס וועלן שעכטן עקסטער, און ס'וועט זיין טרייפה וועגן אנדערע זאכן, ווייל מ'וועט שעכטן דארטן ווי מ'שעכט האזלעך פאר די אראבער. יוי זעמער אונז אויף צרות. איך זאג באמת, כ'קען זען ווי געדולדיג דער אייבערשטער איז, ווען ער האט כאטש עפעס גוטס פון אונז, שוין איז דאך גוט. ער האט פון אונז גארנישט, די תפילינ'ס, זענען נישט כשר, יעצט געדענקט וואס איז געווען די שערוריה מיט די תפילין, דאס פלייש איז נישט כשר, די מקוואות זענען נישט כשר, גיי ארום דא אין אזויפיל מקוואות ס'איז ממש א שרעק וואס דא גייט פאר, כ'בין יעצט געווען, מ'האט אריינגעשיקט טיילס פאר מיין מקווה, זאג איך פאר יענעם איך קאל אים אפ, כ'האב דאך דאך באשטעלט אן אנדערע מין, כ'האב דאך געזאגט יענע וויל איך נישט, יענע זענען אנטי סליפ און ס'האט חקיקות, זאגט ער אה סליחה הרב ראזענבערג כ'האב געמאכט א טעות, כ'האב אייך געשיקט וואס כ'האב געדארפט שיקן פאר יענע מקווה, פרעג איך אים און ווער יענע מקווה, זאגט ער מיר. בין איך געגאנגען כ'האב אפגעקאלט דעם רב המכשיר און כ'האב איבערגעקערט די גאנצע שטאט דא, יעצט ווייס איך וואס דא האט זיך אפגעטון, די גרעסטע רבנים וואס זיי קענען מקוואות אינסייד אאוט האבן געשריגן מען טאר עס נישט נוצן, שרייען זיי, זיי נוצן עס שוין יארן, זיי האבן קיינמאל נישט געוואוסט, יעצט טוט זיך דא, עס קערט זיך איבער די שטאט, איז דאס איז א סיסטעם? דאס איז א וועג? איז איין רב זאגט אז דאס איז נאר א דרבנן יש לו סמך להקל. ער האט אויסגערעכנט אזוי אז השקה איז דאך דא, איז אפילו ווען ס'קומט אריין די זריעה אויף א כלי, די די חרסינה, די טיילס האבן כלים, נישט געפערליך. פרעג איך אים וואס איז מיט אשה לא תעמוד על כלי? דאס שטייט נישט אין הלכות מקוואות, דאס שטייט אין הלכות נידה. זאגט ער נע יענץ איז דאך נאר א גזירה דרבנן. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? ס'איז אנבעליוועבל. איך ווייס באמת נישט ווילאנג דער אייבערשטער קען אונז נאך אזוי אויסהאלטן. און טאמער יא. איז דאס וואס אונז זאגן מיר דער זוהר זאגט מאריך אף וגובה דיליה דער מאריך אף איז עפעס עפעס אזא מין געוואלדיגער כח אין מענטשליכקייט וואלט דאס נישט געקענט געשען, נעמסט א מענטש שפייסט אים אין פנים שפייסט אים אין פנים שפייסט אים אין פנים און ער האט נאך צו דער געדולד און ער נאך מאריך אף, אין מענטשליכקייט קען דאס נישט געשען נאר אין געטליכקייט ווייל דער אייבערשטער איז א רחום וחנון און אזוי ווי ער איז א אין סוף זענען זיינע מידות א אין סוף. אבער רבותי אונז מוז מיר עפעס טוהן צו פאררעכטן די מצב פון דעם דור, איך האב הנאה, איך האב ברוך השם ידידים, איך האב ברוך השם שונאים, איך מיין אזוי ווי יעדער מענטש וואס ער טוט, מען זאגט אין מיליטער אז דו ווילסט נישט האבן קיין שונאים זאלסטו נישט טוהן גארנישט, זעץ דיך אראפ און דזשאסט דאונט דו עניטינג. ווילסט איבערדרייען די מצב? אה, צו באקומען שונאים. עניוועי, א רב קאלט מיך אן, ער וויל וויסן עפעס אינפארמעישן, סא, געוואלט עפעס וויסן פון מיר א פרייוועט זאך, שוין, געוואלט וויסן. בין איך מסכים צו זאגן. אינמיטן קאלט אריין א אינגערמאן אויפן וואטסעפפ, איך האב דאך דא עטליכע טעלעפאנען, כ'האב אן אמעריקאנער פאון, אן ארץ ישראל'דיגן פאון, קאלט מיך איינער אריין און ער פרעגט מיך א שאלה, איך בין עפעס דייעגנאוזט מיט עפעס דעם און דעם קראנקייט, בקיצור, און ער פארציילט מיך סתם אזוי ווייל ער האט געוואלט וויסן וועגן א דאקטער, זאג איך אים, הער אויס, פאר מען רעדט פון א דאקטער, עס קומט יום כיפור צוויי טאג ארום, דו דארפסט וויסן צו דו מעגסט פאסטן, צו דער קאנדישאן לאזט דיך פאסטן. זאגט ער ניין, ער האט געפרעגט דעם דאקטאר, און די דאקטאר האט געזאגט ער טאר נישט פאסטן, שוין, די דאקטאר האט געזאגט ער טאר נישט פאסטן, דעמאלטס טאר ער נישט פאסטן, זאג איך אים טו מיר א טובה, פרעג דעם דאקטאר, קאל אים צוריק, פרעג אים צו דו מעגסט עסן כדרך אכילה צו שלא כדרך אכילה, קאלט ער מיך צוריק, די דאקטאר האט געזאגט געהעריג עסן, נאר וואס, די דאקטאר האט אים געזאגט, זאלסט נעמען לאמיר זאגן קעיק, דאס איז דאך דעלישעס, דאס זאלסטו נישט טון, זאלסט דיך וואשן צו א שטיקל ברויט וואס האט נישט קיין טעם, און ממילא דאס זאלסטו עסן געהעריג, נישט שלא כדרך אכילה נאר כדרך אכילה, שוין. און כ'האב אים געזאגט, ווילסט וויסן? שפיל דיך נישט ארום, דאס וואס מ'האט דיר גע'פסק'נט, דאס איז תורת משה. בקיצור, דער רב זיצט אויפן אנדערן פאון און ער הערט דאס אלעס אויס, זאגט ער, כ'וויל דיר זאגן, איך פסק'ן אויך שאלות, איך האב נישט אזעלכע פלייצעס ווי דו, אזוי שנעל אפצופסק'נען און אינזין צו האבן א אינגערמאן, דערציילט דיר סתם א מעשה, ער האט די קראנקייט, אים שוין צו זאגן, וועגן יום כיפור מיט אלעם, ער האט געכאפט אזא. פעלות, נאך אזאנס נישט געזען. זאג איך אים לאמיך דיר זאגן, די פראבלעם איז נישט אז דו ביסט נישט קיין בעל הוראה פונקט ווי איך און אפשר מער, די פראבלעם איז אז דו דארפסט קוקן וואס דיין חבר רב וועט זאגן, איך דארף דאס נישט קוקן ווייל איך האב נישט קיין חבר רב. ס'איז דא א פסוק כי יגח שור איש את שור רעהו, ער זאגט דארטן איינער פון די ראשונים אז דער רעהו איז דער שור, שאלה איז ווער איז דער רעהו, דאס איז דער מענטש, וואס שטייט איש את שור, ווער ווער איז דער חבר פאר וועם, דער איש? צו דער שור. איז בקיצור זאגט דארטן דער אבן עזרא, ברענגט ער צו איינער פון די ראשונים, ער הייסט בן זוטרא, אז רעהו מיינט דער שור, כי יגח שור איש את שור רעהו, מיינט מען דער חבר זיין אקס. אז דער שור'ס חבר, נישט דעם מענטש, נאר דעם שור, דעם אקס, זאגט דער אבן עזרא, ואין רעהו. לשור אלא בן זוטא בלבד, א מענטש האט א חבר, אן אקס האט נישט קיין חבר. קיצור, זאגט דער אבן עזרא אז דער בן זוטא ער האט א חבר אן אקס. ס'איז הייליגע זאכן אבער מ'דארף עס אפלערנען. עניוועי, די זעלבע דא אויכעט, איך האב נישט קיין חבר, מיין, איך בין אזוי ווי בן זוטא, מיינע חברים זענען אן אקס, איז במילא דארפסטו וויסן ביסט א מורה הוראה, כ'האב נישט קיין מורא צו זאגן דעם אמת, ס'איז דא א מורא'דיגע מעשה, ס'איז דא אין שלחן ערוך איז דא ווען א פרוי זעהט בלוט, עס קען זיין ווייל די מאנ'ס אבר איז אביסעלע לענגער ווי א נארמאלע, אדער איר לאך פון די וועדזשיינע איז אביסל קערצער ווי אן אנדערע פרוי, קומט אויס אז ווען ער וואוינט מיט איר רירט ער מיט זיין אבר אן דעם פי המקור, ממילא מוזן זיי זיך גט'ן, פארוואס? ווייל יעדעס מאל ווען זיי וואוינען. עפענט מען דאך דעם פי המקור, ווייל זיין אבר איז זייער לאנג, און אז ס'איז דא בלוט איז דאך ס'א איסור כרת, איז דיס טו ווער נאט מעיד פאר איטש אדער, שוין, אזוי איז די הלכה, א פרוי וואס זעהט דריי מאל דם מחמת תשמיש, און מ'איז זיך מחויב צו גט'ן. יעצט, ס'איז אבער דא נאך א זאך, אמאל ווערט דארטן אביסל אנגעריבן און ס'ווערט ווייעך, און ווען מ'גייט אריין און ארויס הייבט אן צו בלוטן, איז דא א בדיקת אבר, מ'נעמט א בליי, מ'מעסט אויס ווי לאנג דער אבר פונעם מאן איז, און מען נעמט א לעד, אדער מען קען נעמען א שטעקן אויך, עס מוז נישט זיין א לעד, מען קען נעמען א בעזעם, א ברום סטיק, און מען טוט דאס ארומבינדן מיט א שמאטע, און מען גייט אריין, און מען זעט, מען זעט אז ווען ס'איז העלפט אריין איז שוין דא בלוט, איז א סימן ס'איז נישט פון מקור, די פרוי איז מותר לבעלה, און אויך מען זעט אז ס'קומט פון די זייטן, ס'איז דא אסאך וועגן, מורי הוראה האבן שוין זייער סיסטעם געהאט אמאל, אמאל האט מען געהאט דעם סיסטעם, היינט איז דא נורסעס, מען גייט אריין צו א ערליכע אידישע נורס, מען אין א דאקטערס אפיס און מען קוקט אריין, מען קען דאס זייער זייער גוט באקוקן, נישט דא קיין שום פראבלעם, און ס'זאגט דארטן צו ס'איז אנגעקראצט צו נישט, און מען פארלאזט זיך אויף דעם, די רבנים פארלאזן זיך ביקאוז ס'דא זייער אסאך פרויען וואס האבן אסאך פראבלעמס, איז למעשה איז דא אין דעם א הלכה, איז געווען דא א רב שלמה זלמן אויערבאך און ער האט עס אמאל מתיר געווען. ער האט געהייסן מען זאל מאכן א בדיקת אבר איז מתיר געווען אז די פרוי איז מותר לבעל שוין מ'האט געזען ס'קומט נישט פון מקור ס'קומט פון די צדדים זענען געקומען דעי פארשאלטענע וויאזוי וויאזוי האט זיי די בעלזער רב גערופן פון ישוב הישן און דעי פארשאלטענע חברה זענען ארויס מיט בריוון פאשקווילן קעגן ר' שלמה זלמן אוירבאך נו היינט קען מען דאך מיט פאשקווילן קען מען דאך יעדן איינעמען וויאזוי האט מען אונז אינפלוענסד אין סענסטריט אז בעלזער רב איז נישט גערעכט מיט די בחירות ווייל ער איז א טיפש, וויאזוי האט מען אונז אינפלוענסד אז טשיבינער רב איז נישט גערעכט מיט די בחירות ווייל ער איז אן אפיקורס? מיט נעים קאלינג קענסטו יעדן אוועקמאכן. בקיצור, איז וויל איך ענק נאר זאגן ווייטער איז סאיז ארויס די קנאה איז געגאנגען רבי שלמה זלמן און ער האט זיך דורך גערעדט מיטן טשיבינער רב, דא פסקנט ער להלכה דא קומט יעדער טאם דיק ענד הערי און מישט זיך אריין צו ער איז יא גערעכט צו נישט. וואס רבי שלמה זלמן האט פארגעסן ביי די צען האט עטס נאכנישט געקענט ביי די הונדערט. עניוועי, טשיבינער רב געזאגט, איר זענט מחיוב צו פסק'ענען על פי תורה און דיך אויסלאכן פון די אלע רדיפות, און דאס איז דער דעת תורה, און דאס איז דער אמת, זאלט איר לאכן פון יעדן. איר האט רדיפות? נע, דא האט איר נישט קיין ברירה, אבער איר מוזט זאגן דעם דעת תורה. דאס זעלבע זאג איך פאר די אלע רבנים. יעדער האט מורא וועגן דעם און וועגן דעם און וועגן דעם און וועגן דעם. דער וועט זאגן וואס דער וועט זאגן, וואס יענער רב וועט זאגן. זיך און דעטס ראנג. ביסט א רב? ביסט מחיוב צו זאגן דיין דעת תורה. ליידער ביי אונז אין שטאט קען מען נישט הערן דעת תורה, מען קען הערן דעת סאטמאר, ווייל זיי האבן געפירט דאס רשעות, און אין ארץ ישראל האט מען געהערט דעת ישוב הישן. די אינטערעסאנטע זאך פון די אלע קנאים איז אז ס'איז נישט קיין דעת תורה, ס'איז גארנישט. ס'איז געווען למשל דער מנחת יצחק, א גאון עולם געווען, אבער ער האט באקומען א תעודה פון מוסד הרב קוק אז זיינע תשובות זענען די שענסטע היינט אין כלל ישראל, און ער האט עס גענומען. און ער איז אויך געווען אין גאר א שוואכע שול רב אינדערהיים אין די שווייץ פון וואו ער איז געקומען, נאר וואס אז די קנאים האבן אים געברויכט, זיי האבן געוואלט שיסן מיט אים א בעזעם, האט מען אים גע'כשר'ט, מען האט אים איינגעטינקען אין די מקווה און געזאגט אקעי יעצט ביסטו א קנאי, דאס איז די פאני זאך וועגן די קנאים, זאג איך דעם רב הער אויס, ביסט א רב לאך דיך אויס פון די וועלט, לאך דיך אויס, טו וואס דו ווילסט, און בכלל זאג איך אים אויב דו ביסט א רב דארפסטו נישט מורא האבן פאר קיינעם, דארפסט אפילו פארן אייבערשטן חלילה נישט מורא האבן. את השם אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמים איז די טייטש אז א תלמיד חכם דארף אויך האבן מורא פארן אייבערשטן. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? לעיזער בערלאנד, א נואף פון די ערשטע קלאס, האט גע'נואפ'ט פרויען אין די צענדליגע, און ער איז געפארן אויף אומאן און ער האט געפירט די גאנצע זאך, ער האט זיך אליין גענומען אן עליה, ער האט געטון וואס ער האט געוואלט, ער האט איבערגעקערט די שטאט, ממילא האטס נישט קיין מורא, ווייל דאס זאלט עטס געדענקען קלאר אז. א רב מעג טוהן אלעס, אזוי ווי אין דער אלטער היים איז געווען מארשאלס האבן געקענט טוהן אבאוו דע לאו, דעי וואר דע לאו, דאס איז היינט א רב, א רעבע, א נואף, א חזיר, עניוועי, יעצט ס'איז געווען מענטשן וואס האבן מיר געזאגט וואס דארפסטו יעצט אריינגיין אין מלחמה האסט נאך יונגע קינדער אין שטוב, וועסטו א שידוך טוהן מיט זיי, וועסטו חתונה מאכן, וועסט אריינגיין אין מלחמה, כ'וואלט זיי געענטפערט אזוי, קודם כל האב איך אייניקלעך אויך ברוך השם, איך דארף זיך דאך זארגן פאר די אייניקלעך אויך. אויב דו האלטסט אז די סאטמארע חיות זענען שטערקער חלילה פונעם אייבערשטן, כי חזק הוא ממנו פונעם אייבערשטן, נו, איז דאך דא אייניקלעך אויך אינוואלווד. נאכדעם האב איך געזאגט נאך א זאך, יעדן טאג וואס גייט דורך פארלירן מיר דורות, יעדעס קינד איז א דור, ס'דמו ודם זרעיותיו. נאכדעם זאג איך אים נאך א זאך, ווייסט וואס דער בעל דבר גייט טון? ער גייט מאכן זאל נישט קענען טון שידוכים ביז איך וועל שטארבן. דו קענסט דען נישט דעם בעל דבר, ער איז קלוגער פון אונז, ממילא. איך דארף אריינגיין אין מלחמה, טון וואס דער אייבערשטער וויל, און זיך פארלאזן אויפ'ן אייבערשטן, ווייל יעדן טאג וואס מען ווארט איז א שאד. עטס וועט זען, אמעריקע גייט נאך פארלירן די מלחמה מיט נארט קאריע, וואטש ענד סי, ווייל ווי נישט וואס, טשיינע שרייט שוין אז ער וויל נישט מיטגיין מיט די מלחמה, ווייל ער האט דאך מורא פאר זיין נעבער, ווייל ער האט א חשבון אז טאמער וועט ער געווינען, דער נארט קאריע טוט דאך אים אומברענגען. און ער קען אים סתם אזוי אומברענגען און אריינווארפן אפאר באמבעס. ס'איז געווען אמאל א אסיפה, ס'איז נישט געווען קיין געלט אין נײַנצן הונדערט צוויי און פֿופֿציק אין ארץ ישראל, געווען אן אסיפה וואס מ'זאל טון, האט איינער געזאגט אין כנסת מ'זאל דעקלערירן מלחמה אין אמעריקע, און אמעריקע וועט אייננעמען די מדינה, און ממילא מיר זיין אויף ווידערגוטמאכן פאר די רעסט אוו אווער לייף, די זעלבע אזוי ווי דזשעפען. איז אויף ווידערגוטמאכן אויף אמעריקע דאס איז די רעסט אוו דעיר לייף זייערע זאכן קאסטן נישט געהעריג געלט, דאס איז אלעס זאגט בן גוריון. איז א מורא'דיגער פלאן, ס'געפעלט מיר מורא'דיג, כ'האב אבער א פראבלעם, וואס גייט זיין אז כ'וועל געווינען? וועל איך האבן צוויי הונדערט מיליאן פרעסערס, גוים, איך האב נישט קיין געלט פאר דעם, כ'האב נישט קיין געלט אויסצוהאלטן מיינע פיר מיליאן פרעסערס. די זעלבע דא אויך. עטס וועטס נאך זעהן ווי נארט קאריע עט אומברענגען אמעריקע, וואטש ענד סי, קודם אמעריקע ווערט אומגעברענגט פיינענטשעלי, נאכדעם האבן זיי, יעדע פאר חדשים פארן זיי אריין מיט א אויל טענקער אין די אמעריקאנער שיפן, און זיי פאלן אריין אונטערן ים זיי ווערן דערטראנקען, ס'ווייזט שוין וואס א שוואכע מיליטער אונז האמיר, ווען אזא שיף קומט לעבן דיר, נאך פאר ער פארט אריין דארפסטו איהם אראפ שיסן מיט אלע מיני מיסעלס, ניין אמעריקע קען נישט, וועלט וועט זאגן, וועט זאגן, עטס ווייסט די אראבער דא אין לאנד לעבן א חזר'ישן טאג, זיי צאלן נישט קיין טעקס, זיי האבן אלע בענעפיטס, זיי גייען אין אלע שפיטעלער, עס קאסט זיי גארנישט, און איך זאג אייביג, טאמער איך זאל דארפן זיך באזעצן אין ארץ ישראל גיי איך נאר אין אן אראבישע שטאט. פרעגט מיך איינער פארוואס, זאג איך אים קוק אן זייערע הייזער, קוק אן אונזערע הייזער, זייערע איז געבויט פון מארמארשטיין, פון דרויסן אזוי שיין, און אונזערע זענען גארביטש. זאג איך אים און נאך א זאך, פרעג די פרייזן פון זייערס א הויז און פרעג פון אונזערס א הויז, זיי צאלן נישט קיין מסים. אז אונז קויף מיר א קליינע קאר, קאסט די קאר לאמיר זאגן צוואנציג טויזנט דאלער, און צוואנציג טויזנט קאסט די טעקס, ער שפארט זיך די צוואנציג טויזנט דאלער די טעקס. סאו דער אראבער העז עווריטינג מעיד, און ס'איז זעלבע דא אויכעט. גאנצע וועלט איז קעגן אמעריקע, יעדער וועט זיך אננעמען, דערווייל איז שוין טשיינע ארויסגעגאנגען פון די קריג, ער האט געזאגט אז ער מאכט הערשט סענקשאנס נאך הונדערט און צוואנציג טאג. פארשטייסט? ער מוז דאך לעבן גוט מיט זיין שכן, ווייל ער האט מורא אז טאמער וועט מען געווינען, טאמער וועט נארט קאריע אייננעמען אמעריקע, מוז ער דאך בלייבן שכנים מיט טשיינע פאר די רעסט אוו היז לייף, פארשטייסט? און דאס איז דא דער חורבן, אז ס'דור תליני פוי זאגט די וועלט איר ווערט א פלוי, האט ער געדארפט אריין גיין און ער האט אים געדארפט אפווישן אין א גוטן פורעם, מ'זאל די וועלט זאגן וואס זיי ווילן, היטלער האט זיך נישט גערעכנט מיט די וועלט, ער האט אומגעברענגט די וועלט, פון דעסטוועגן דאך וויבאלד קענעדי איז געווען דעמאלטס דער אמבעסעדער צו. אין דזשערמעני האט ער ערלעדיגט א שטילן דיעל פאר היטלערן אז מ'זאל אים קענען ראטעווען, מ'האט אים געראטעוועט אין נײַנצן הונדערט פֿיר און אַכציק האב איך געזען יעצט פון די fbi זאגן זיי קלאר אז זיי האבן געוויסט ער וואוינט און ער לעבט אין ארגענטין, פארוואס איז דאס געשען? ווייל דאס איז עס, פאליטיקס איז אסאך שטערקער פון אטאם באמבעס. און דער סוף גייט זיין, די וועלט וועט אנהייבן צו רודערן, טשיינע וועט ארויסבעקן.

דו גייסט און מיליטער זאל זיך גיין לייגן שלאפן. חזקיהו המלך איז געווען דעמאלטס קעניג, מען האט מתפלל געווען צום אייבערשטן, און דער אייבערשטער האט געהאלפן אז ס'זענען אלע אויסגעהארגעט געווארן, זענען געשטארבן פון זיך אליינס, און זיי האבן פארגעסן צו זאגן שירה, וועגן דעם איז חזקיהו המלך נישט געווארן משיח, באט ס'נישט קיין חילוק, וויבאלד ס'איז די מארגעדיגער טאג האסטו נישט געווינען, זאגט דער מדרש קלאר, ווען ער גייט ווען דעמאלטס אריין, וואלט ער געקענט טענה'ן אזוי, ביינאכט, מ'האט שוין תשובה געטון. און די זעלבע זאך איז געווען דעמאלטס מיט די מלחמה פון שאול המלך מיט אגג. ער האט געווארט ביז מארגן, מארגן האט אים דער אייבערשטער געזאגט שוין געענדיגט, ס'איז די מלחמה'ס פאריבער, די זאכן האבן צו טון מיט די מינוטן, ס'איז דא צייטן, מן השעות הרעות שטייט, ס'איז שלעכטע צייטן דא אסאך מאל, עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, די עיקר וואס איך וויל ארויסברענגען איז, זאלטס וויסן קלאר, היצט שפילן מיר זיך ארום, און ס'וועט קיין גוטס נישט ברענגען, וועסט זען ווי די וועלט וועט נאך גיין קעגן אמעריקע, און. ס'וועט ארויסקומען גארנישט פון די גאנצע זאך, ס'וועט נאך זינקען אפאר גרויסע שיפן מיט עקסידענטס און מ'וועט זיין פיניש. די זעלבע אויך אז ס'איז א מלחמה דארף מען גיין יעצט אין מלחמה נישט זיך אנהייבן צו טראכטן די קינדער די אייניקלעך די באבעס די שמאבעס די גארנישט דער אייבערשטער וויל זאלסט דיך שלאגן פאר אים גיי שלאג דיך ס'וועט נאך קענען אנקומען גוט און פארטיג און דאס איז וואס דא גייט פאר ס'איז געווען א מלחמה וואס מ'האט עס געדארפט דורכפירן מיטן אייבערשטנ'ס הילף. און ברוך השם מ'האט מצליח געווען, ס'איז א שאד געווען די ערשטע פינעף יאר וואס כ'האב געשריבן בריוון פאר רבנים, ווייל ליטל דיד איי נאו וואסערע א שמוציאנס זיי זענען, ליטל דיד איי נאו זיי פלעגן נעמען די אינפארמעישן וואס איך האב זיי געשיקט וועם מ'האט מאלעסטעט אין וועלעכע מקווה און זיי האבן אפגעקאלט דעם וואס האט עס געטוהן און געזאגט ברענג אריין פופציג און צוואנציג און דרייסיג און הונדערט טויזענט דאלער, ליטל דיד איי נאו דעט, עניוועי ברוך השם כ'האב געטוהן וואס מ'זאגט, מ'זאגט אויף ענגליש א סטיטש אין טיים סעיווס ניין. ס'איז צוזאמגענייט מיט סטיטשעס, ס'איז צוזאמגענייט א סוועטער, שלעפסט ארויס איינס, רייסטו דורך דעם סוועטער, איז יעדע מאל וואס דו שלעפסט נאך א טראפ ווערט דער סוועטער ארגער צוריסן, זאגט מען א סטיטש אין טיים סעיווס ניין, מ'מאכט א סטיטש ס'זאל זיך נישט צורייסן, עניוועי, ברוך השם ס'איז פאריבער, די מלחמה איז נישט פאריבער, די מלחמה איז אן אייביגע, אבער ס'אויף אזוינפיל אז מ'האלט אויף א וועג ברוך השם. א פרייליכן און א לעכטיגן יום טוב, און א פרייליכן און א לעכטיגן קוויטל, און א פרייליכן און א לעכטיגן יאר, און א פרייליכן און א לעכטיגן תמיד פאר כלל ישראל, און אויך א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, שבת איז מקור הברכה.